א גוטן ערב שבת קודש פרשת בלק. דער שיעור האט צוויי חלקים, דאס איז דער ערשטער חלק. כ'האב געוואלט מעורר זיין אז די וואך שבת פרשת בלק גייט זיין תקופת תמוז, און ס'איז איינס דרייסיג פארטאגס, די וואס זענען נוהג מחמיר צו זיין וועגן משקה מגולה און אוכלא מגולה זאלן זיך פירן וויאזוי זיי פירן זיך, אבער זאלן וויסן אז די תקופה געפאלט זיך פרייטאג צונאכטס וואן טוירטי עי. עם. די צווייטע זאך האב איך געוואלט מעורר זיין אז נעקסטע וואך דינסטאג איז שבעה עשר בתמוז, איך וויל זאגן מיין געהעריגע דרשה פאר א תענית, זאלט געדענקען מען איין זאך, דער וואס ער פאסט און ער טאר נישט פאסטן איז דער זעלבע רשע ווי דער וואס ער פאסט נישט און ער מעג פאסטן, די זעלבע רשע, ווייל די תורה האט דער אייבערשטער געגעבן וחי בהם ולא שימות בהם, און אז דו וועסט פאסטן און דו טארסט נישט, האסט דייעביטיס דו האסט אנדערע זאכן, קאלעסטעראל, וואטעווער איט קאוד בי. נאכדעם וועט עס גיין אוט אוו קאנטראל, די הצלה וועט מוזן קומען לויפן, זיך אומברענגען אין די צייט, מען וועט דיך אריינטראגן, וועסט כאפן א סלייט סטראוק, און דו וועסט בלייבן א בורדען פאר יור פעמילי פאר די רעסט אוו יור לייף, דו נאכן סטראוק וועסט שוין נישט וויסן גארנישט ווייל די האלבע מח איז שוין אפגעגאנגען, אבער אראונד יו וועלן זיין מענטשן וואס וועלן עס נישט קענען דורכטראגן, און פון וואס איז עס געקומען? ווייל דו ביסט געווען א משוגענער, האט גארנישט מיט ערליכקייט, א גלאטער משוגענער. איז וויל איך זאגן פארן עולם, איף יו העוו עני מעדיקל פראבלעמס, ענד איווען איף יו דאונט העוו, זאלסט דיך גיין אויסטשעקן ביים דאקטער צו דו ביסט א קענדידעיט צו פאסטן, און אויב די דאקטער זאגט אז נישט, זאלסטו גיין צו א רב וואס ער איז מסכים אז נישט, טאמער איז די רב נישט מסכים, זאלסטו געדענקען די דאקטער איז מער באגלייבט ווי די רב, יו שוד אלוועיס רימעמבער דעט, ווייל די רב האט א נגיעה אז ער קען נישט זיין קיין מיקל, און נישט וועט מען זאגן ער איז מיכאל ראטה, נאו וועי. ס'איז דא הלכות ביי אידן און מען דארף זיך האלטן דערמיט, און יעדער מענטש וואס ער קומט שוין העכער די דרייסיג, און בפרט נאך העכער די פערציג, טשעק יור סעלף אוט, נעם בלאד ווארקס, פרעג דעם דאקטער צו דו מעגסט פאסטן, טאמער האסטו חלילה א קראנקייט ווי למשל דייעבידיס וכדומה, הע, דער רב וואס ער זאגט אז דו מעגסט פאסטן דער איז א משוגענער, ער איז קוקו, און זאלסט אים נישט פאלגן. טוטס קאנסטראקטיוו און לעבטס ערליך. וחי בהם ולא שימות בהם, פארוואס מעג מען מחלל שבת זיין פאר א חולה שיש בו סכנה, ווייל דער בית יוסף איז מסביר מוטב שיחלל שבת אחת און נאכדעם וועט ער קענען האלטן אסאך שבתים, טו מיר נישט קיין טובה און פאסט נישט שבעה עשר בתמוז אויב דו טארסט נישט וועסטו קענען נאכדעם לייגן תפילין און האלטן שבת, וועסטו האבן טויזענטער מצוות וואס דו וועסט נאך טון אין דיין לעבן געזונטערהייט. און פארוואס זאג איך אז די דאקטער איז מער באגלייבט ווי דער רב? ווייל די דאקטער איז א פראפעשאן, חוץ מזה זע ביי יום כיפור שטייט אז מען פרעגט דעם חולה, דער חולה זאגט אז ער איז הונגעריג ער מוז עסן, און די דאקטער זאגט אים נישט, דארף מען אים געבן צו עסן, זאגט די גמרא ווייל לב יודע מרת נפשו, א מענטש זעט וואס גייט מיט אים פאר, סאו וועגן דעם זאלט איר געדענקען, דער מענטש איז מער באגלייבט פון יעדן, און נאכדעם איז דער דאקטער, און נאכדעם קומט דער רב, און דער רב זאל זיין האבן שכל און ער זאל מיטגיין מיטן דאקטער'ס שוואונג, בפרט נאך טאמער דער דאקטער זאגט מען זאל עסן און ס'איז להקל, זאל ער זיכער מסכים זיין. ס'איז דא מורא'דיגע נייעס וואס איז געשען יעצט אין ירושלים, ס'איז ממש מיינד באגלינג, פרומע משפחה, ס'איז דא דארטן א ברודער און ס'איז דא א פעטער, בערך אין די צוואנציגערע יאר, האבן זיי א שוועסטער וואס איז בערך פופצן יאר, און יארן יארן לאנג האט מען זי אראפגעשלעפט אין קעלער פונעם הויז, אין דעם סעלער, סיי די ברידער און סיי דער פעטער, יעדער האט זיך אינדזשויט מיט איר אין אן אנדערע צייט, און מען האט געטון מיט איר אלע מיני מיסע זאכן. די מיידל איז א פרומע מיידל פון זייער א פרומע שטוב, א חרדישע, זי איז געווארן אלט פֿופֿצן יאר, ענד שי קאדנט טעיק דיס גארביטש ענימאר. דעי דיד איט פאר יערס, מסתמא האבן זיי אנגעהויבן ווען זי איז געווען אכט ניין און צען, ס'איז ממש א שרעק, איטס אנבעליוועבל. פארוואס? ווייל מיין הארץ בלוטיגט אויס, די מיידל האט נישט געהאט צו וועם צו רעדן, צו איר טאטע וואלט זי נישט געקענט רעדן ווייל זי וואלט געכאפט א פראסק, צו איר מאמע וואלט זי נישט געקענט רעדן ווייל די מאמע וואלט געזאגט זי משוגע, ווייל דא רעדט מען דאך פון איינזעצן איר ברודער. האט מען געמאכט א שווייג, מען האט געלאזט ס'זאל אנגיין ווייטער, בקיצור די מיידל איז געווארן פֿופֿצן יאר אלט, דא האט זי מורא געהאט זי גייט ווערן פרעגנענט, און זי האט מורא געהאט בכלל, עס וועט ארויסקומען, ס'דויערט שוין צו לאנג דאס פורים שפיל. עניוועי, איז זי געגאנגען און זי האט זיך אויסגערעדט פאר די סקול, אין די סקול איז דא אזא סאושעל ווארקער סאציאלי, דאס איז א זאך וואס וועגן דעם רעד איך דערפון, ווייל דאס מוז מען האבן ביי אונז אין יעדע ישיבה און אין יעדע מיידל סקול, דאס וואס איך שריי שוין יארן. א מיידל אז זי האט א קאמפלעינט אדער א יונגל זי זאל האבן צו וועמען צו גיין, ניין זי קען גיין צו שלמה הערצאג דעם חיה חזיר מניוול און ער האט נאך פרעגן אויס די מיידלעך וויאזוי און וואס און ווער און ווען, וואט ע שעים! בקיצור זי האט געזעהן זי קען עס מער נישט נעמען איז זי געגאנגען צו די יועצת פון בית הספר ווי זי לערנט, די יועצת איז איינגעשטעלט ביי די גאווערמענט זי הייסט א סאושעל ווארקער סאציאלי. און דאס וואס אונז מוז מען האבן, איך זאג ענק נאכאמאל, רבותי, איך וועל נישט אויפגעבן מיין קאמף ביז ווילאנג ס'וועט נישט זיין אין יעדן חדר און אין יעדן סקול א מענטש און א פרוי וואס א מיידל אדער א יונגלע קענען צוגיין זאגן ליסן איי עם בינג רעיפד, איי עם בינג הערט, פעמילי אדער אין א מקווה, איי עם אין טראבל, האו דו איי קליים אוט אוו דיס? און אזוי ווי זי איז אויכעט א גאווערמענט אימפלאי, זי איז דאך איינגעשטעלט ביי די סקול, ביי די רעגירונג, קען זי נישט טענה'ן אז זי האט נישט איבערגעבן, ווייל אז זי געט נישט איבער גייט זי אויך אין דזשעיל, און ביז יעצט איז עס געווען וועגן דעם א הפקר וועלט ווייל ביי אונז איז נישט דא צו וועם צו רעדן. עטס ווייסט וויפיל מיידלעך קאלן מיך אפ? עטס האטס נישט קיין השגה נאר איך זאג זיי איין זאך. נײַן װאַן װאַן דעטס די ענסער און אסאך פאלגן און אסאך זאגן די מאמע ליסן נחום ראזענבערג האט געזאגט נײַן װאַן װאַן און מען גייט אויף דעם וועג ס'איז נישט דא צו וועמען צו רעדן װאט א שעים און אונז זעמער א ארגאניזעישן און א קאמיונעטי און מען געבט אבאכט יעדער זאל האבן פון אלעם וואס מען ברויכט באלאוני! יעדער סעקס פריק קען זיך אויסרייבן אין יעדן בחור'ס תחת און אין יעדן מיידל'ס וועדזשיינע און נאובאדי וואלד איווען סעי ע ווארד און ער קען אפילו אריינשטופן אין מויל אויכעט! אנבעליוועבל! דאס איז אין די גאנצע וועלט! מען מוז זיך אויפוועקן רבותי! לאזטס נישט די רעבעס אז זיי זאלן ענק פירן! קוק אהער! דו האסט אזא מענדעלע האגער! א חזר א מנוול, א שלעכטע היסטערי געהאט אלע יארן, מען נעמט זיך אן פארן מען שלאגט זיך פארן, העי דיס אלל העז טו סטאפ, ווייל מארגן גייט ער גיין רעיפן אלע וויזשניצער ווייבלעך, וואטש ענד סי, ס'איז אנבעליוועבל, איט העז טו סטאפ, און אונז מוז מיר אריין שטעלן אין יעדן סקול און אין יעדן קעמפ מוז מען אריין שטעלן אין יעדן תלמוד תורה מוז זיין א מענטש, וואס ס'זאל זיין א אוזן קשבת מטעם די רעגירונג, מטעם די באורד אוו עדיוקעישאן, אז מען זאל קענען דערציילן וואס ס'גייט פאר, און אויך וואס ס'גייט פאר אינדערהיים. כ'האב געוואלט אנהייבן די וואך די שיעור איז פרשת בלק, וירא און מאיר'ל האט געזעהן ר' מאיר פרעמישלאנער בא לק אז ס'קומט איינער מיט שיינע געלאקערטע פאה'לעך, בן, זאלסטו פארשטיין אז ציפור דאס איז יענץ פויגל. דאס האט זיך ברוך השם אויפגעהערט, איך געדענק ווען אונז זעמער אויפגעוואקסן איז יעדער אלטער איד האט געדרייט א בחור'ל די פייעס, היינט דרייסט א בחור די פייעס, וואו די יור אין טראבל, עניוועי איך וויל זאגן ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי מען קוקט אויף א גלאז ווען ס'איז האלב פיל און האלב ליידיג, ס'איז דא איין וועג צו זאגן קוק ס'איז נאך ברוך השם האלב פול, און די אנדערע וועג איז צו זאגן ס'איז שוין האלב ליידיג, ליידער, יעצט.

די צווייטע איז אז ער פארט טאקע ערליך צו דאווענען דארטן, און די דריטע איז אז ער פארט לכתחילה זינדיגן, איך האב שוין געהאט אסאך פעלער וואס זענען געבליבן אין דייטשלאנד, זיי האבן געקויפט א קארט ביז אומאן ווייל די ווייב זאל מיינען און זענען געבליבן אין דייטשלאנד, די ווייב האט געעפנט אמאל איינעמס די ס'קומט דאך אריין יעדן חודש פון די קרעדיט קארדס די ביל, האט זי געעפנט האט זי געזען אז ער איז געווען אין דייטשלאנד, און זי האָט אים אַהערגענומען. האָט ער געזאָגט, הער אױס, איך בין נישט געװען אַלײן, כ'האָב נאָך געהאַט נאָך אַ מענטש אױך. זי האָט אָנגעהױבן אַ מעשה, ער האָט פֿאַרשפּעטיקט דעם פֿלײט, לב מ ל ל ל ל. ער איז געװען אין אַ שטאָט, װוּ דאָס איז באַקאַנט פֿאַר גײ. איך װיל נישט זאָגן װוּ, װײַל כ'װיל ענק נישט געבן אַדרעסן, באָט ס'איז נישט װיכטיק. איז בקיצור, איך האָב דאָרט געאַרבעט אַ סך יאָרן. איך האָב געמאַכט די מקווה. און אַפֿילו װען כ'האָב געאַרבעט ערגעץ אַנדערש אױף אַ מקווה, פֿלעג איך אַלץ פֿאָרן אױף אומאַן, װײַל דאָרט איז געװען, װי מע זאָגט, אַ גרױס פּלאַץ, ס'האָט זיך אַלץ געדרײט, מנינים און אַלעס. וואס איז פארגעגאנגען אין אומאן אלע יארן וויל איך ענק זאגן, דער זנות פון מצרים איז שפאקעלינגע מנגמי, ס'איז גארנישט וואס דארטן איז פארגעגאנגען, ס'געקומען פרענקען, ס'געקומען חברה אשכנזים, ס'געקומען צולאזטע חברה, כ'האב געטראפן דארט אמאל איינעם, ער האט נישט געדאווענט בכלל, ער האט נישט געהאט אפילו א שול ווי צו דאווענען, איך פרעג אים ווי האסטו געדאווענט? זאגט ער איך האב געדאווענט ביים ציון, זאג איך אים איך האב דאך דארט געדאווענט כ'האב דיך נישט געזען, זאגט ער ווייסט כ'וועל דיר זאגן, כ'האב טאקע נישט געדאווענט. ס'איז נאך דא סאפיא אויכעט, ר' נחמן האט געזאגט א נאר איז ווער ס'קומט אויף אומאן און ער גייט נישט אריין אין סאפיא, סאפיא איז דאס א שיינער פארק וואס מ'האט געבויעט עפעס א, ס'איז געווען א ראש העיר אזא, איך ווייס א מעיאר, און דער מעיאר האט נישט געוואלט ארויסגעבן די אידן, ס'איז געווען א פאגראם מ'האט געוואלט הרג'ענען אידן ער האט נישט געוואלט. שוין, בקיצור זענען זיי געגאנגען זיי האבן גענומען זיין טאכטער און זיי האבן זי קידנעפט און געהארגעט, געהארגעט אויף טויט נעבעך, איז ער ס'האט אים זייער וויי געטון ווייל ס'איז געווען א בת יחידה און ס'איז דאך איהם נישט געקומען דאס, פארשטייסט? פונקט ווי ס'איז נישט געקומען נחום ראזענבערג צו לייגן חרם אויך נישט, נו יעדער טוט וואס ער וויל, קיצור האבן זיי געהארגעט זיין טאכטער נעבעך און שוין, און די סוף איז געווען ער האט זי אזוי ליב געהאט אז ער האט געבויעט דעם גן סופיה, סאפיא, סאפיא פארק, סא אפילו ביי די גוים איז עס באוואוסט. ער האט געברענגט פון די גאנצע וועלט ביימער מיט אלעם וואס איז דארט דא פון אמעריקע אויך ביימער און ער האט געבויעט אז ס'זאל זיין ווי מ'זאגט א געדענקצייכן פאר זיין חשוב'ע טאכטער וואס האט גארנישט געטון, סתם די רוצחים האבן איר געהארגעט. איז דאס איז זייער א שיינער פארק אבער עטס ווייסטס דאך דארט ווי ס'איז דא א שיינער פארק איז דא וועלדעלעך מיט פעלדעלעך און דארט קען מען מאכן. זנות חיבוק ונישוק וואס דו ווילסט קען מען מאכן. מען רעדט נישט פון ברוך מרדכי'ן, ברוך מרדכי האט געמאכט אין פארק אויף עיטינט עוועניו האט ער געהייסן יענעם זאל זיך אראפציען די הויזן, שרייט יענער יעדער מענטש קוקט דאך, זאגט ער נעה ס'איז גארנישט מען קען מען מעג עס טוהן שוין, בקיצור אין דארטן אין ביי די גן סופיא אין מיינע צייט האט מען געבויעט א ריזיגן האטעל פון פינף זעקס שטאק, ס'איז געבויעט פאר גוים און פאר זונות האט גארנישט מיט ר' נחמן. נאר אונזערע אינגעלייט גייען דאך אין גן סופיה, גייען זיי שוין דארט אויך אריין, און ווי האט ר' נחמן געזאגט, א נאר איז ווער ס'קומט אויף אומאן און ער גייט נישט אויף סופיה, וועל איך צולייגן און א נאר איז ווער ס'קומט אויף סופיה און ער גייט נישט מיט א זונה, ביקאוז דעטס וואט איט וואס בילט פאר, עניוועי. למעשה האב איך געזאגט אייביג מ'זאל נישט פארן, איי ר' נחמן האט געזאגט האב איך ענק שוין געזאגט, קודם ווייס איך נישט צו ר' נחמן האט עס געזאגט, נאר לאמיר זאגן אז ער האט יא געזאגט, איז דאך דער מצב געווען דעמאלטס אנדערש, געווען אסאך אנדערש דער מצב, ס'דאך נישט געווען אזוי ווי היינט, היינט איז עס, איך איך ווען איך פלעג ארבעטן פאר די מקווה'ס האב איך געהאט אייביג פון אמעריקע פלעג, פון סאטמארע קהילה פלעגט מען צושטעלן פראטעקשן אז מ'האט געשיקט מיליטער, וואס האט מען געדארפט די מיליטער? מ'האט עס געדארפט האבן ווייל זיי פלעגן ליינען דארט אין צייטונג אז ס'גייען קומען צוואנציג טויזנט חסידים, ווייל דעמאלטס איז נאך געווען ווייניגער ווי היינט. און מען האט ארויסגעשיקט פון מאסקעווע פיר טויזענט זונות, און די זונות זענען נישט דא צו מאכן זנות מיט דיר ווייל זיי האבן מיט וועם צו מאכן זנות, ס'איז געווען גניבות מיט רציחות מיט אלעם, פלעגט מען צושטעלן די מיליטער, מען האט זיי נישט צוגעלאזט. אבער אז דו ביסט געגאנגען ארויסצו א ביסל האסטו זיי געהאט, פרי פאר אלל, כ'מיין ס'האט געקאסט פעניס, פאר צען דאלער האסטו געקענט שלאפן א גאנצע נאכט מיט א זונה. האסט איר נאך געברענגט א פושקע ציגארעטלעך האסטו געקענט שלאפן א בייטאג אויך מיט איר? עניוועי, ס'איז א ביטערע אומגליק, און איך האב שוין געזאגט פאר אסאך מענטשן, איך האב געזאגט פאר דעם רב מארגענשטערן, איך הער זאגן אז ער פארט שוין נישט, ער פארט נאר אויף ערב ראש השנה, און ער פארט שוין צוריק אויף ראש השנה. ס'איז די גרעסטע מקום זנות היינט וואס כלל ישראל פארמאגט, נישט נישט די איינציגע, ס'איז דא ליזענסק איז די זעלבע מקום זנות, איך האב ענק פארציילט, א יונגערמאן האט מיך אויפגעקאלט, ער איז געפארן דאס געוועזענע יאר אויף די יארצייט, ער זאגט ער איז איינגעשטאנען אין די קראקע האטעל, ס'איז דא האטעלן וואס האט אפילו א מקווה, נאכן וואוינען מיט די נדה צו מיט די גויטע קענסטו גראד גיין אין מקווה, און ס'האט כשר'ס דארט, האט ער מיר געזאגט, דו ביסט גערעכט, אלעס וואס דו זאגסט, פרעג איך אים פון וואנעט ווייסטו, זאגט ער איך בין געפארן היי יאר אויף ליזענסק, ס'איז געווען זונטאג די יארצייט איז ער שוין ארויסגעפארן מיטוואך נאכט ער איז דארט געווען שוין דאנערשטאג זאגט ער פרייטאג צו נאכטס איז געווען א ביים טיר פונעם האטעל אזא קלעסיגע שיינע זונה ס'האט אזוי גוט געשמעקט זי האט זיך ארויפגעלייגט פערפיום זאגט ער כ'האב עס נישט געקענט רעזיסטן ס'איז געווען צען האלב עלף ביינאכט כ'האב זי געזען כ'האב זי אינווייטעד צו מיין רום כ'האב מיט איר געוואוינט נישט חיבוק ונישוק ער זאגט כ'האב מיט איר געוואוינט אזוי ווי איך וואוין מיט מיין ווייב צו מאכן קינדער און ער זאגט מיר

ווארשע, כאפ וויפיל זונות דו ווילסט, נישט וואס איך זאג אז מ'מעג עס טון, באט עט ליעסט ווען דו טוסט עס, טוסטו קיינעם נישט קיין רשעות, יעצט טוסטו א מורא'דיגן רשעות, ווייל דו נוצט דעם הייליגן רבי ר' מיילעך א איד וואס ער איז שוין נישט אויף די וועלט אפאר הונדערט יאר, דו נוצט זיין הייליגקייט און זיין ציון כדי דו זאלסט קענען זינדיגן און מ'זאל דיך נישט כאפן, און דאס איז זייער זייער ביליג, איטס ווערי ווערי טשיעפ. נוץ נישט רבי ר' מיילעך, זאָג דײַן װײַב, כ'האָב אַ שװאַכקײט, ליסן, דו גיבסט מיר נישט גענוג, צי דו גיבסט מיר יאָ גענוג און איך דאַרף האָבן נאָך מער װיפֿל דו קענסט געבן, איז װיל איך דיר זאָגן, איך כאַפּ אַרײַן אין דער זײַט אַ ביסל אַזױ. דעטס אָל יו העװ טו טאָלק אָפּען און אפֿשר װעט זי אָנהײבן זיך צו באַטראַכטן און זי װעט אָנהײבן צו זען אַז זי זאָל דיר קענען העלפֿן, װײַל. ס'איז ממש א חורבן, און במילא עט זיך די וועלט אביסל אויפוועקן, און איך רעד די גאנצע צייט, און מענטשן האבן מיך שוין אנגעקאלט, דו האסט נישט מורא פאר רבי ר' מיילעך? זאג איך אים, כ'האב יא מורא, כ'האב נאר נישט מורא פאר די וואס זיי גייען זינדיגן אויף זיין נאמען, פאר די האב איך נישט קיין מורא, פאר ר' מיילעכ'ן האב איך מורא, איך זאג נישט חלילה עפעס אויף רבי ר' מיילעך, איך זאג אז דאס וואס מען האט איינגעפירט מען זאל פארן אויף די אלע קברי צדיקים, דאס האט געמאכט איינער, די רבי פלעגט זאגן א טרעוול עידזשענט האט עס געמאכט. ווען דער רבי געווארן נישט געזונט דער סאטמאר רב האט מען געהייסן האט די רעבעצן געפרעגט רב לייביש פארט יעצט צו וואו ער זאל שיקן קוויטלעך האט די סאטמאר רב געזאגט נאר צום הייליגן רב אין נערגעץ וויל איך נישט מען זאל דער רבי האט אויך געוויסט דער רבי האט נישט געוויסט דער רבי האט פארשטאנען וואס דאס הייסט מען לויפט ארום ס'גוט אזוי ווי זיי פלעגן קומען צו מיר פאר ראש השנה יום כיפור זיך אויסרעדן אז זיי ווילן תשובה טון איז צום רבי'ן זענען אויך געקומען פי עלף. אז ס'האט דאך נישט געפעלט ביי אונז די חברה וואס זענען ארומגעלאפן, עניוועי איז למעשה איז אזוי, עטס האלטס דאך אלץ אז דאס אלעס וואס איך רעד, איך זיץ א גאנץ ביינאכט און איך פאנטאזיר און בייטאג געב איך עס ארויס, אדער פארקערט איך זיץ בייטאג איך פאנטאזיר און ביינאכט געב איך עס ארויס, ס'נישט וויכטיג, וויאזוי עטס ווילטס אזוי איז גוט. איך וויל ענק אבער עפעס זאגן. ס'איז דא דער מוהרא"ש ר' לייזער שלמה, ער איז געווען א ברסלב'ער חסיד, במילא אפילו ווען ער האט געהערט אז בחורים גייען מיט זונות, האט ער זיי, ווי מען זאגט, ער האט זיי פארטיידיגט, ער האט געזאגט, דער אייבערשטער ווייסט, זענען אלטע בחורים, יעפעפעפ דאס איז די ארגסטע עבירה וואס איז דא, מען טאר נישט פארן אויף אומאן, אויף אומאן, און איך גרייט שוין צו דעם עולם ווייל עס איז שוין, מען דארף שוין ווי מען זאגט אנגרייטן דאס פלאץ אין אומאן, און מען דארף שוין צוגרייטן א בעט, און מען דארף שוין צוגרייטן אזוינע צוויי, און מען דארף צוגרייטן געלט. איז דא דא א שיעור וואס יואלי רוט האט געטון א גרויסן מיסטעיק אז ער האט עס איבערגעזאגט, ווייל היינט האבן די בחורים א היתר צו פארן, מוהרא"ש האט שוין געזאגט אז מען מעג. איי די תורה לאזט נישט נו ווייסן מיר דאך אלע ווער האט באשאפן די וועלט חלילה רבי נחמן רבי נחמן האט געזאגט אויף זיך אזאלעכע גרויסע זאכן אז ווער ווייסט איז איך וויל זאגן איך וויל ארויף לייגן דא דעם שיעור וואס ער האט געזאגט און איך וויל דער עולם זאל הערן וואס דאס הייסט חסידות חסידות הייסט אז דער אייבישטער מיט זיין תורה זיצט אין די בעק און די רעבעס מיט זייערע משוגעת'ן זיצן אין די פראנט איז איך לייג ארויף דעם גאנצן שמועס וואס יואל רויט האט געזאגט. און ער איז א תלמיד פון מוהרא"ש און א גאר א חשוב'ער תלמיד אויך, און ער גיט איבער זיינע מעסעדזשעס זייער גוט, נאר איך האב אים געזאגט מיט איין זאך, ווען דו וואלסט נישט געפרעדיגט דאס פארן אויף אומאן פאר בחורים און נאך פון זיבן יאר מיט די אלע באלאני, וואלסטו געווען א געלונגענער מענטש מיט א געלונגענעם שיעור, אבער אזוי ווי דו ביסט פארכאפט אין דעם חסידות מיט דעם ברסלב, און דו הייבסט אן א גאנצע מעשה אז די רבי האט געהייסן און אלע בחורים זאלן פארן, ווען דו ווייסט אז מען זינדיגט, זאגט מיר איינער מען זינדיגט נישט ווייל סאיז דא א ספעשל קאנטראל, זאג די שפארסט איין טווענטי פאר שעה א טאג די אלע בחורים אין דיין דארמיטארי? די ווייסט ווי גרינג סאיז צי כאפן א זונה ביטווין די וואודס? סאיז דאך א רורעל עריע סאיז דאך אזוי ווי א קאנטרי די ווייסט וואס דארט גייט פאר? די האסט דאך נישט קיין השגה סאיז דארט דא א גרויסע מארקעט א שוק מען האט א משמרת הצניעות וואס זיי קוקן ווער ס'קויפט וואס וואס דרייסט א קאפ אין די מארקעט איז דא א שוק אזא מארקעט פלאץ און ס'איז דא צוויי צימערן, פארנט פארקויפט מען און אין די בעק טוט מען די זעלבע וואס מ'האט געטוהן אין די צייטן פון חומש אין פרשת בלק מיט די בנות מואב, און דארט האלט זי איר אינווענטארי קען מען נישט אריין גיין טשעקן, די וואך איז די פאסיגסטע וואך צו רעדן פון דעם, ווער ס'האט אויסגעטראפן אז מ'זאל קומען נאכן טויט ווייס איך נישט. וויפיל אמת ס'ליגט אין דעם, איי וואוד בי סקעפטיקעל. און מ'האט אויסגעטראפן אז מ'מוז קומען אויף ערב ראש השנה, בין איך שוין מסכים. אבער מ'קען אהיימקומען אויף ראש השנה. מארגענשטערן פארט שוין נאר ערב ראש השנה, ער איז שוין אינדערהיים ראש השנה. ווייל איך האב אים שוין געזאגט צענליגע מאל, דו ווייסט נישט וואס זנות דארט גייט פאר. איך בין אליינס אמאל אויפגעשטאנען אינדערפרי גייענדיג דאווענען, איך האב דארט געמאכט די מקווה, איז גבאי וואס ער בויעט רוב קברי צדיקים האט ער דאך געבויעט, מענטשן געבן אים מיליאנען, איך האב שוין געזאגט דוד דערלי געב אים נישט קיין געלט וועט דיסט ארעם ווערן, און דוד דערלי געווען די גרעסטע משולח אין די וועלט, ער געמאכט מיליאנען, און היינט פלאגט ער זיך ער זאל קענען האלטן זיין מוסד תפארת טבריה, איך האב אים אייביג געזאגט, ווילסטו זיין ביזי בויען קברים גיי בויע קברים, ווילסטו האבן א מוסד פון פיר הונדערט קינדער, לאז דיך אפ פון די קברים. אונז האבן לעבעדיגע קינדער, מען דארף זען אז זיי זאלן לעבן, נישט שטארבן. ער האט געגעבן, דא האט ער געגעבן געלט, דארט האט ער געגעבן, פאר עזריאל טויבער'ס מוסד אין בארא פארק געבט ער געלט, דאס אלעס, כ'האב אים געזאגט, דאס איז אלעס זנות, נאר וואס, ער איז אפגעהיטענער מענטש, ער גלייבט עס נישט, מענטשן גלייבן נישט וואס דארט גייט פאר, און איך וויל אז דר'עולם זאל אויסהערן ווי יואלי רוט זאגט זיין דרשה נאך. פון די מוהרא"ש, און ער זאגט אז די מוהרא"ש זאגט וואס ווילן דען די בחורים, זיי ווילן אז זיי זאלן קענען חתונה האבן, יא, אבער וואס וויל ר' נחמן צו די וואס האבן נאכגעזאגט מען זאל קומען אויף אומאן פון די בחורים זאלן טרעפן דארטן זונות פאר פינף דאלער און פאר צען דאלער א שטופ פאר אפאר ציגרעטלעך, אויף דעם האט מען געברויכט איבערבויען ר' נחמנ'ס ציון און יעצט טרעפט מען ביינער. יעצט שוין דא גאנצע איסורים דערויף, לאזטס אפ מיט די אלע זאכן, כ'האב יעצט גערעדט דא מיט א איד, זאגט ער מיר דו ווייסט דו ביסט גערעכט, די מקווה איז אויך נישט כשר, ס'איז געקומען עפעס אפאר פרענקען וואס זיי האבן זיך משתלט געווען און אונטן דארט ווי איך האב געמאכט די קוואל דארט האבן זיי געמאכט זיך אן אייגענע מקווה, ס'איז יענע חתונה דארט. נתן מיימון מיט נחום סאלאץ זענען באגלייבט אויף מקוואות, און ס'דא דארטן דער גרויסער צולייגער דער שייגעץ דער לאו-לייף מאיר סיראטא, ער געט א הכשר, אין זיין האטעל האט מען געגעבן א גאנץ יאר טרייפות, און כ'האב אים אנגעקאלט האט ער געזאגט ס'איז דעם רעבינס א זאך. כ'ווייס נישט, כ'האב געוואלט וויסן זאל מען ארויסגעבן א שלחן ערוך דער ברסלב'ער וואס נאך מעג מען טון פארן רעבינס א זאך, וואס נאך? לייזער בערלאנד האט אונז געזאגט צום רבי'ן ס'א זאך, מען מעג וואוינען מיט אשת איש, מען מעג וואוינען מיט די אייגענע אייניקלעך, ער האט געשטופט אין תחת פאר די אייגענע אייניקלעך, זיין זון זיין נחמן איז אויף אים אזוי ברוגז ער איז געקומען אין קאורט טעסטיפייען, ער האט אפגעהארגעט זיינע אייגענע אייניקלעך, סאו וואס נאך מעג מען אלץ טון, ווי האט יענע פרוי געזאגט, מען האט מתיר געווען קטניות ביי א לאגער, סאו סאו ווער ווייסט וואס נאך די רבנים ווייסן אז מען מעג און זיי זאגן נאר נישט אויס. ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר. מען האט גענומען ר' נחמן, מען האט אים ארויסגענומען פונעם גן עדן, און מען האט אים אריינגעשטעלט אין א גרויסן טאפ פון שכבת זרע רותחת, די זעלבע ווי די גמרא ברענגט אויף ישו הנוצרי. דו ווילסט גיין זינדיגן? נעם אינמיטן יאר א טיקעט אן א ר' נחמן און פאר זינדיגן. דו ווילסט זינדיגן מיט קינדער? ס'איז דא אין לענדער וואו ס'איז מותר מיט קינדער אויך צו זינדיגן. אבער נישט זאגן איך פאר צו ר' נחמן און נאך אויף ראש השנה וואס דאס איז דער העכסטע זאך פונעם יאר. יעצט ווער ס'האט מיר איבערגעגעבן די דרשה איז אויך איינער אויפן האטליין. יעצט הערטס אויס יואלי רוט. און אזוי צו וויינען, איך האב נאכנישט געזען א מענטש זאל אזוי וויינען אין זיין לעבן, ער האט אזוי געוויינט און געוויינט און געוויינט און געוויינט, זיינע בכיות האבן אנגעפאנגען גיסן בלוט פון די נאז, אוי. ס'איז א ווייסע בעקיטשע, די טלית איז געווארן בלוטיג, ס'איז אזוי, און מוהרא"ש רופט מיך צו, און ער זאגט מיך, מוהרא"ש זאגט מיך, איך וואלט געדארפט געבן א תקיעת שופר דרשה, כ'האב נישט קיין כח, וועל איך דיר זאגן די תקיעת שופר דרשה, קום, קום אהער, נאך איינעם, נאך איינעם, נאך א אינגערמאן דארט, קום, איך וועל ענק זאגן די תקיעת שופר דרשה, נעכטן, איינער פארציילט מיר היינט צופרי אז נעכטן נאכט, דא אין אומאן, האט מען געטראפן, איך ווייס וויפיל בחורים נעבעך אין א, אין א שמוץ פלאץ, ראש השנה ביינאכט, שומו שמים, און מוהרא"ש זאגט מיך, נישט בעלי תשובות. היימישע יונגלעך פון וויליסבורג מאנראו האט מען געטראפן דא אין א שמוץ פלאץ, איך וויל נישט ארויסזאגן די ווארט ווי, ראש השנה ביינאכט! ווייסט א מענטש, איך פאל אראפ א גאנץ יאר ווי איך פאל אראפ ווייסט ראש השנה! מען ברייט מען יעצט יעצט איז דאך אפן די בוק ספר מתים, מען שרייבט אריין וועם מען גייט היי ספר חיים, דו ביסט משוגע געווארן? און מוהראש זאגט מיר, איך זאג פאר די אייבישטער אז זיי זענען זיי זענען נישט שולדיג, ווען וואלט א מענטש געדארפט זאגן פוי! זיי האבן ארויסגע'פועל'ט א איסור!

צו ראש השנה ווען מען איז זיך געקומען צו פארן נאר צום רעבן, זאגט ער איך וועל זאגן פאר בית דין של מעלה, איך זאג פאר די אייבישטער זיי זענען נישט שולדיג, און די הארץ פלאצט מיר, און ס'בלוט מיר נאר פון ווייטאג, איך האלט עס נישט אויס די צער פון בחורים וואס אידישע קינדער גייען אריבער, ווען א בחור האט חתונה דארף ער גיין זוכן שמוץ, ברוך השם כ'האב דאך מיין לעבן, האב איך מיין לעבן. יעצט קודם כל פארשטיי איך נישט אפאר זאכן. לויטן מוהרא"ש ווילן די בחורים חתונה האבן און אז זיי האבן חתונה זאגט אינגעלייט לויפן נישט ארום האהאהאהא אלטע אידן לייזער בערלאנד א חזר פון אכציג לויפט אויך ארום מע וואס גייט העלפן די חתונה האבן אויב איינער האט נישט קיין יראת שמים העלפט נישט דאס חתונה האבן און די זעלבע זאג איך כסדר פארוואס זענען אזויפיל בחורים געפאלן ווייל די רבי האט זיי געזאגט שמע ישראל השם אלקינו השם אחד. נאכדעם האט דער זעלבער רבי זיי געזאגט אז עטס זאלטס וויסן קדושים תהיו כי קדוש אני השם. ס'איז געקומען ווינטער די לאנגע נעכט, פיר איז שוין געווארן טונקל, האט דער רבי געזאגט פאר די צוויי קינדער, די שיינע, די וואס האבן אויסגעזעהן אזוי ביוטיפול מיט אזעלכע שיינע געדרייטע פאות, האט דער רבי געזאגט, אנטשולדיגט פאר איינעם, דו, כ'וויל מיך מיט דיר היינט נאכט רעדן ווייל מען דארף רעדן וועגן דיין אויפפירעכץ, און די קינדער זענען אלע ארויס, און איהם איז געפאלן אן אימת מות. און נאכדעם האט די רבי צוגעמאכט די לייט און ער האט געטון אפאר זאכן, אדער האט ער געשטופט זיין פיפיק אין יענעמס תחת אדער יענעמס פיפיק אין זיין תחת, אדער דעמס זיין פיפיק אין יענעמס מויל אדער יענעמס פיפיק אין זיין מויל, און ער האט אים אויסגעלעקט, געקומען צו השחתה, אדער האט ער אים סתם מיט די הענט געריבן ביז ער איז געקומען צו השחתה. שרייט דער בחור, אויב די רבי גלייבט נישט וואס ער לערנט מיט מיר קדושים תהיו, פארוואס זאל איך אים גלייבן שמע ישראל? אויב דאס איז נישט אמת, איז דאס אויך נישט אמת חס ושלום, און דא האמיר פארלוירן כלל ישראל. די זעלבע מיט דעם אומאן וואמאן. מען דארף זיין אפגעהיטן און די רבי האט געזאגט שמירת הברית און ברית ברית ברית ברית ברית, און נאכדעם זאגט מען פארן בחור דו גיי פארן אויף אומאן, און מען ווייסט וואס דארט גייט פאר. ס'איז נישט א זאך וואס מען ווייסט נישט, איך אליין האב דארט געארבעט נאך. צען יאר צוריק, כ'האב געזען וואס דארט גייט פאר, כ'האב געהאלטן אין איין מעורר זיין פאר יענקי מאיר שלעכטער בעכטער, כ'האב אים געזאגט זאלסט וויסן, גבאי זינדיגט מיט שיקסעס, די שיקסע האט אים געשריגן אינדערפרי, האסט מיר געגעבן נאר אזוי ווייניג געלט האט ער איר צוגעגעבן. און כ'האב עס דערציילט פאר זיין ווייב, זיין ווייב האט אים גע'גט, איצט פאר זי האט אים גע'גט האט זי נישט געוואלט ער זאל פארן אויף אומאן, האט שלעכטן, דער שלעכטער בעכטער שמעכטער דרעכטער, געזאגט, יענקי מאיר, אז ער מעג פארן, ער האט אים געגעבן עס בכתב, פארוואס? ווייל ס'איז דעם רעבנ'ס א זאך, דו פארשטייסט? דאס איז די זעלבע גלויבונג להבדיל ווי דזשיזוס קרייסט, קאטוילישקייט, די פאדער, די סאן און די האלי גאוסט, מען מאכט פון א איד וואס ער איז געווען אינגאנצן צוויי הונדערט יאר צוריק א גאנצן בוים, און מען ווייסט מען ווערט דארטן געשעדיגט, און מען זאגט ניין דעם רעבנ'ס א זאך און מען מעג אלעס, ס'איז אנבעליוועבל, לעיזער בערלאנד'ס חסידים זאגן אויך אזוי. ס'איז דעם רעבנ'ס א זאך, ער מעג טון וואס ער וויל. ס'איז רחמנא לצלן, ס'איז כפירה, ס'איז נישט קיין ויאמינו בהשם ומשה עבדו, ס'איז כפירה אינעם הייליגן באשעפער. מען ווייסט ס'איז ברי היזקא. די תורה זאגט זאלסט ארויף גיין און זאלסט אוועק שיקן א נעסט פון א פייגעלע. די תורה זאגט זאלסט פאלגן א טאטן. זאגט א טאטע גיי ארויף אויפן דאך נעם דאס פייגעלע און שיק אוועק. ער געט זיך א גליטש אראפ, ער פאלט אראפ און ווערט געהארגעט. פרעגט יעדער די קשיא, נו ווי דער והארכת ימים? זאגט מען ס'איז ליום שכולו טוב, דאס מיינט אויף יענע וועלט. אבער די גמרא פרעגט דאך דאך אזוי, וויאזוי איז עס געשען? זאגט די גמרא זייער פשוט, ס'איז דא אזא מין זאך ס'הייסט ברי היזקא שאני. ס'איז ברי היזקא, וואס ווילסטו נעבעך? און דאס איז וואס עטס מוזטס ענק אנהייבן אויסצולערנען. אין אומאן איז ברי היזקא. מיר האט דערציילט א אינגערמאן, ער איז געווען דארטן א צוויי דריי יאר צוריק, ער האט געדינגען א פלאץ, ממש בסוף ווייל ער איז געקומען שפעט, ער האט שוין נישט געהאט פון די גוטע פלעצער, ער האט געדינגען ביי א גוי, ער האט זיך אויסגענומען אז זי טאר נישט קומען גאנץ יום טוב. און אזוי איז טאקע געווען. ס'איז געקומען ראש השנה בייטאג און זי האט געגעבן צו זייגן פאר די בעיבי אין פראנט פון אים אינעם חצר, ס'איז נישט אריין אין הויז אבער דער חצר איז דאך אירס, און זי האט אים געזאגט זאלסט וויסן איך האב נישט קיין געלט פאר מיין קינד און איך בעט דיך אז דו זאלסט מיר געבן נאך הונדערט דאלער אזוי מיין איך האט ער געזאגט, בקיצור, און זי האט אים געזאגט טאמער דו עסט נישט געבן וועל איך זאגן אז דו האסט מיך געטאטשט. די אלטע געים. בקיצור, זאגט מיר דער יונגערמאן, איך האב גענומען ראש השנה, איך האב געזאגט לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה עס זאל נישט ארויסקומען קיין חילול השם מיט קיין ליגן, כ'האב איר געברענגט דאס געלט אום ראש השנה און געזאגט אבער גיי יעצט אוועק פון דא. יעצט ווען זי'ז קלוג קומט זי דעם צווייטן טאג אויך. ווען ווען זי'ז קלוג וואלט זי געקומען אפאר מאל א טאג, און ווען זי'ז קלוג וואלט זי געזאגט נאכדעם זאלסט וויסן ער האט מיך געטאטשט און והא ראיה ער האט מיר באצאלט דא געלט, וועגן דעם זאג איך ענק מען שיקט מענטשן אזא מקום סכנה, ווען איינער ווערט ניש נישט נכשל מיט בעילות אסורות קען ער חלילה פארלירן זיין גאנצן פנים. ועל כן אומר אני, וואס איך האב צוגעקוקט דעם חורבן, און איך האב עס געזאגט פאר מארגענשטערן אויך, ער פארט שוין נישט צו אויף ראש השנה. ח ו איך זאג ענק אלע רבותי, עטס ווילטס האבן א גוט געבענטשט יאר א כתיבה וחתימה טובה מיט געלט און פרנסה און וואוילע קינדער און דער אייבערשטער זאל דיר מוחל זיין אויף אלע עבירות וואס דו האסט געטון ביי שמירת הברית וואס דו האסט נישט געהאלטן ווי עס דארף צו זיין זאלסטו איין זאך טון נישט פארן אויף קברי צדיקים און דאס מיינט אפילו אויף ר' שמעון בן יוחאי אויף ראש השנה אויך נישט מענטשן פארן אויף מירון עטס ווייסטס וואס דא טוט זיך אין ארץ ישראל דא דא, איך האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא א בית החיים אין ראשון לציון, אויף די מצבה שטרעקט מען זיך אויס, מען גיט צען שקל קענסטו האבן אזוינע, דארפסט דיך נישט אויסטון אויך נישט, צען שקל, זי קומט אן פענטיס, דו עפענסט דיין זיפער, ענד יו פיניש אין טרי מינוטס ענד יו וואלק עוועי, גראדע דארטן איז דא ווידיאוס וואס מען כאפט אלעס, טאמער מאכט זיך אז איינער הארגעט איינעם צו וואס, מען ווייסט ווער, מען קען דיר נאכגיין, באט איך וויל דיר זאגן וואס ס'א געפאר עס איז, ווילסט פארן? נאר מיט דיין ווייב, איך האב געקענט א איד אין פארטי סעווען סטריט וואס איז זייער א גרויסער עושר געווען, און פרייטאג פלעגט ער נישט מאכן קיין ביזנעס. פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער איך זעה נישט קיין מענטש, קיין ביזנעס מענטש אדער א ביזנעס פרוי, נאר אז מיין ווייב איז אין אפיס און פרייטאג קען זי נישט קומען אין אפיס ווייל זי מוז זיך צוגרייטן אויף שבת, זעה איך נישט קיין מענטשן דעמאלס. רבותי ס'דא נאך זאכן ווי מ'קען צוקומען צום אייבערשטן אן דעם תיקון הכללי און אן דעם פארן אויף אומאן אויף ראש השנה און אן די אלע זאכן. דו דארפסט איין זאך זען, דו זאלסט דיך אפהיטן אלעס וואס די תורה זאגט. געזאגט, און דאס איז ביים אייבערשטן פונקט אזוי חשוב. יעצט באלד קומען די שקצים זיי אפקאלן די חברה, דו האסט נישט מורא פאר הרב נחמן? זאג איך אים, כ'האב יא מורא, כ'האב זייער מורא, נאר כ'האב מורא פארן חטא פון זנות וואס גייט פאר, און אז איך ווייס עס בין איך עס מחיוב צו זאגן און מענטשן הערן. מיר האבן שוין געזאגט הונדערטער יונגעלייט, די באלאוני וואס זיי פארקויפן פון אומאן ואומן, ס'האט נישט קיין הענט און קיין פיס. פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער, שטעל דיר פאר, איך בין געשטאנען אינעווענדיג, כ'האב מיך געשפושט צווישן צוויי דריי טויזנט מענטשן, ארויסצוגיין קטנים האט מיך געדויערט א האלבע שעה, און מיין זון האט זיך געשפילט אינעם גארטן, ווייל כ'האב נישט געקענט אריינברענגען אין שול ווייל ס'איז נישטא קיין פלאץ. דער עולם הייבט אן צו ריעלייזן. ס'איז נאר געווען פרעמד ווילאנג ס'איז נישט געווען קיין זנות ביי אונז, מ'האט דאך אויף אלעם געזאגט ס'איז נישט אמת, נחום ראזנבערג, משוגע, מעשה'ס בגעשעפטן. רבותי, ווען עטס הייבטס אן צו זען דעם אמת, הייבט עטס נישט אן צו פארשטיין וויאזוי מען מעג בכלל פארן אווערסיס אן א ווייב, יו פיפל דאונט איווען פיגער איט אוט. שוין, מיט דעם האב איך גענדיגט דעם אומאן וואומאן דיעל. אבער מ'עט נאך רעדן. איך רעד נאר דערפון יעצט ווייל קודם דארף זיך דער עולם שוין צוגרייטן צו ראש השנה און נאכדעם די וואך איז דאך די סדרה וואס רעדט זיך די וואך אין חומש. ס'איז געווען מתים במגפה. מענטשן האבן געזינדיגט מיט די בנות מואב, פיר און צוואנציק טויזנט מענטשן זענען געשטארבן מיט א מיתה, און נאך דעם הרגו איש אנשיו איז געווען א דריטל פון כלל ישראל, א דריטל פון כלל ישראל! איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, רבותי, דאס וואס עטס זעטס אז ס'געשעהט נאכנישט, מיינט נישט אז דער אייבערשטער זעהט עס נישט צו ער פארגעסט, און ס'מיינט נישט אז דו קענסט תשובה טון דערויף ווייל עס איז אחטא ואשוב איז אין מספיקין בידו מ'האט שוין די בעל שם טוב מיט די אלע זאכן אין מספיקין מיינט ס'אפילו נישט קיין ספק כ'וויל דיר זאגן ווער ס'שטארבט אבער אן תשובה איז אויף א ביטערע פעקל און זינט דעם וויל איך ענק זאגן רבותי דו ווילסט ערגעץ פארן ס'קומט יעצט זומער א לאנגער זומער מ'וועט נכשל ווערן מיט איסורי כריתות מ'וועט נכשל ווערן מיט אנדערע איסורים ס'וועט זיין נעבעך ביטער, אבער רבותי ליסען, יו העוו טו סעיוו יור סעלף, יו העוו טו וואטש יור סעלף, ס'איז דא ר' נחמן האט געזאגט ווער ס'וועט קומען ראש השנה וועט ער זיך לייגן אין די לענג און די ברייט וועט אים ארויסשלעפן פון גיהנום, יעצט די תורה הקדושה האט אונז געלערנט מיט אלע ספרי חסידות מיט אלע ספרי מוסר אז איינער גייט דורך אן ערווה און ער טאטשט זי נישט איז ער אזוי גרויס ווי משה רבינו, אז איינער טאטשט נישט אן ערווה, דער אר"י הקדוש האט געזען אויף איינעם אז ער געהאט א מנורה פון זיבן לעכט האבן געלייכט אויף זיין קאפ, פרעגט ער וואס האסטו היינט געטוהן, זאגט ער איך בין דורך אן ערווה כ'האב זי נישט אנגערירט, ס'גייט א אספקלריא המאירה ביז אין הימל ארויף, עטס ווייסט נישט וואס דאס הייסט? און דאס האט נישט ר' נחמן געזאגט דאס שטייט אין חומש, אין חומש שטייט אז דער אייבישטער פיומט ווען מען טאטשט די מין זאך ביזנעס, ער קען זיך נישט קאנטראלן כביכול, הי קענט קאנטראל הימסעלף כביכול, און איך בעט יעדן איינעם. עס קומט א זומער, לאמיר האבן א קלין זומער, לאמיר זאגן אז דאס יאר תשע"ז איז געווען א זומער וואס מען האט קיינעם נישט געכאפט, מען האט שוין געכאפט, ס'איז שוין דא צוויי וויקטימס וואס מען האט זיי געכאפט נאך פארן זומער, דעם עפשטיין מיט דעם מענדלאוויטש, אבער רבותי לאמיר האבן א קלינעם זומער, עטס וועט זעהן ישועות אין אלע זייטן, און פרנסה, די קינדער מיט שידוכים, די אלע וואס מען רעדט ענק איין, וואס מען טרעפט ביי די קברי צדיקים, עטס וועט האבן אז עטס וועט איינמאל דורכגיין א זונה, און דאס צו אויסקרויזן. און אז דאס בכלל נישט דורך גיין די זונה איז עס נאך א גרעסערע נסיון ווייל דו היטסט דיך אפ פון אלעם, ווען מען גייט דורך די זונה קען אריין קומען שלעכטע מחשבות אפילו דו זינדיגסט נישט קענסט צוקומען צו השחתת זרע לבטלה, ווען דו וואוינסט מיט דיין ווייב דערמאנסטו דיך ווי שיין יענע איז געווען, לאמיר בכלל נישט גיין אויף די וועגן, בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם. יעצט ער זאגט דער יואלי ראטה אז פאר מוהרא"ש איז ארויס געקומען בלוט פון די נאז, איך וויל דיר זאגן איין זאך דאס איז זה לעומת זה, ווייל פון די זונה איז ארויס געקומען בלוט פון איר אותו מקום, און דער יונגערמאן האט ווייטער געשטופט. איך ווער נישט אזוי נתפעל אז ס'איז אים ארויס בלוט פון די נאז, ס'איז ארויס פון די זונה אויכעט בלוט. און איך וויל ענק זאגן, רבותי, שפילטס ענק נישט ארום, ווייל דער איז א פרייז טו פעי. און נישט נאר אויף יענע וועלט, נאר אויף די וועלט. די קינדער זענען נישט געלונגען, די פרנסה גייט נישט, די ווייב ווערט קראנק, דער מאן ווערט קראנק. כ'האב געוואלט זאגן אז די מגיפה וואס האט זיך אריינגעכאפט אין ארץ ישראל אז בחורים ווילן גיין אין מיליטער, עס איז נישט קיין מגיפה וואס איז נאר דא אין ארץ ישראל, איך האב ענק געזאגט עווענטשעלי עטס הערן אז אין אמעריקע איז אויך דא די זעלבע מגיפה, קאלט מיך אפ א טאטע נאכדעם כ'האב געזאגט דעם האטליין, זאגט ער מיר זאלסט וויסן, כ'האב א זון וואס ער האט געדזשוינט די יונייטעד סטעיטס ארמי. ווען ס'איז דא בענעפיטס, ער דארף נישט ארבעטן א גאנץ לעבן, ער קען זיצן און ווארטן אויב מ'וועט אים רופן, ער האט געדזשוינט די ארמי, און ער הייבט אן צו וויינען ער האט א פראבלעם, ער געט נישט קיין חלב ישראל, זאג איך אים דו האסט א טשויס, אדער העט ער האבן א חלב ישראל, פת ישראל, און ער העט האבן פת עכו"ם, און ער העט אויך האבן בת עכו"ם, און ער העט אויך נאכלויפן קינדער, סאו אז דו ווילסט מאכן א מענטש פון אים, ער איז נישט געווען סוקסעספול אין סקול, ער איז יא געווען גראדע זאגט ער, נאר מ'האט אים. פארשטייסט דאך מען האט אים גערודפ'ט, ווען א ראש ישיבה וויל איינעם סעקשועלי אביוזן און ער לאזט זיך נישט רודפ'ט ער אים, ער זאגט מיר די ראש ישיבה האט אים געוואלט טאטשען ער האט אים געזאגט געט יור, ער האט געזאגט די מיסע ווארט פארן ראש ישיבה געט יור הענדס אףף, בקיצור צום נעקסטן זמן האט ער אים ארויסגעווארפן, סא אונז גיימיר אויך האבן די זעלבע פראבלעם, דארט איז עס נאר געשען אביסל פריער ווייל זיי זענען געווען מער דעספערעט, באט ביי אונז איטס גיין איטס גאנע העפן, און איך זאג נאכאמאל די אלע ראש ישיבות וואס זיי פירן ישיבות און זיי ווייסן נישט וויאזוי צו פירן זאלן גיין אין דר'ערד און זאלן צושפארן די ישיבות. סוכר געלבמאן האט מאלעסטעד בחורים און מיינס א קאזין האט אים גאר פינאנצירט און ער האט זיין בחור מאלעסטעד, דעי דאונט קעיר, סוף האט ער אים ארויסגעווארפן ווייל איך האב אים געזאגט ביסטו נאריש, ער מאלעסטעט האט עס איבערגעבן פאר זיין איידעם יעצט איז ער צוריק געקומען, העי ווי אר אין א טעריבל סאסייעטי. מען דארף גיין צו די גאווערמענט און מען דארף זיי פארציילן אז זיי וועיסטן די מאני און ס'וועט קומען דערצו ווייל איך ארבעט שוין אויף דעם, יעצט האט מיך אפגעקאלט איינער און ער האט מיר געזאגט. אז זאלסט וויסן אז דו ביסט זייער גערעכט וועגן ענגלאנד וואס ס'גייט פאר האט מען אריינגעשיקט א שטיקל פון א צייטונג אז די מוסלימס שרייען אין אלע גאסן אין לאנדאן אונז גייען מיר ענק אלע אריינדרייען צו אונזער רעלידזשען און ווען נישט עט זיין צרות. כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף וואטסעפפ, נאר אזוי ווי עטס טארטס דאך נישט האבן וואטסעפפ, צו עטס האטס צו נישט איז נישט מיינע ביזנעס. וועל איך עס ענק לאזן הערן, איך טוה עס ריקארדן יעצט אזוי זאלטס עס קענען הערן.

פריש וואסער, ווי לאנג איז זיך נישט בויען א מקווה, א מקווה איז א שמירה אויף א פלאץ. ס'איז דא צוויי אינטערעסאנטע ווערטער פון סאטמאר רב, איינער איז געקומען און האט מכשיר געווען די מקווה און ער האט געמאכט א גאנצע ליסטע פון נטיירים, האט דער רבי געזאגט א בראך איז אויף א מקווה וואס א איד דארף עס מטהר זיין, א מקווה איז דאך געמאכט מטהר צו זיין דעם איד, און נאכדעם האט דער רבי געזאגט נאכאמאל אויף א פלאץ א געלעגנהייט אז א כשר'ע מקווה איז א שמירה אויף א שטאט.

קלאגענט, אים האט מען אהערגענומען די קאמישן, די רויעל קאמישן וואס זיי האבן אינוועסטיגעיטעד וואס איז פארגעגאנגען אין די סקול מיט די רעבעצין לייפער, און אים האט מען ארויסגעשטופט פאר צוויי יאר צוריק, ווייל אונטער זיין לידערשיפ איז געווען די אביוז פון וויקטימס, מען האט זיי נישט געלאזט קומען פאראויס. בקיצור, יעצט טרעפט מען דאך נישט אן אנדערן, און צוברענגען נאכאמאל מלכי לייפער, חיה לייפלין, קען מען דאך נישט. האבן מען אים צוריק גענומען צו זיין פרינציפעל, יאבאבאבאבייביי. און וואס גייט יעצט זיין? ס'וועט זיין צרות. סאו דאס גייט זיין, אבער דארט איז גוט ווייל דארטן פירט עס איינער וואס ער ארבעט אפישעלי פאר די גאווערמענט, זיי האבן געמאכט א רויעל קאמישען, און ס'וועט זיך אויסטרעטען, יענער הייסט מעני וואקס, ס'וועט זיך אויסטרעטען, זיי וועלן זיך אויסלערנען, מ'שפילט מער נישט קיין געים. ס. יעצט אין ארץ ישראל האט זיך אויך אנגעהויבן א גאנצע מעשה, ס'איז דא בחורים וואס האבן זיך נישט געשטעלט אין לשכת הגיוס זאלן באקומען א דחיה האט מען ארויסגעווארפן פון די ישיבה, פארוואס? ווייל זיי. דא גייט זיין א פאליטיק מיט נוצן ווידער די בחורים און די יונגע קינדער פאר זייער בעיסבאל פיעלד, וואס איז נעבעך דער בחור שולדיג? ער דארף האבן א פטור, ער קען נישט לערנען געהעריג מיט ישוב הדעת ווען ער ווייסט מארגן גייט מען אים אויפפיקן. יעצט איך האב געוואלט זאגן דעם עולם, די גאווערמענט האט זיך פארלייגט אויף אלע פראגרעמס, דאס איז טראמפ'ס זאך, מ'זאל קיינעם נישט לאזן טו געט עוועי וויט איט, איז למעשה יעצט איז דא אזוי, און אין לעיקוואד האט מען איינגעזעצט כ'ווייס נישט פונקטליך וויפיל מענטשן, יעצט האט מען איינגעזעצט אין מאנהעטן זעקס פרומע מענטשן וואס האבן געדרייט מיט קרעדיט קארדס, מען האט אויכעט איינגעזעצט איינעם וואס ער האט גע'גנב'עט פון אמעריקען עקספרעס פעיק מאני. ער האט גע'גנב'עט נישט קיין סאך, צוויי הונדערט און זיבעציק טויזענט דאלער. פאריגע וואך האב איך שוין געזאגט אין לעיקוואד אז מ'האט איינגעזעצט רבותי די גאווערמענט האט זיך פארלייגט אויף די אלע זאכן מ'זעהט מ'פארט ארום מיט קעדילעקס און מיט לעקסוסעס און מ'וואוינט פאר די ביליגסטע דירות און מ'נעמט וועלפעיר רבותי טיימס האוו טשעינדזשד און די גאווערמענט איז שוין מער נישט איגער צו באהאלטן די שמוץ סאו פליז בי קערפול וואט יו דואינג. וואט איי מין איז פליז סטאפ דואינג אלל דיס טינגס. יעצט איז דא גרויסע צרות אין די מידל איסט, מען האלט אין איין אריין שיסן פין די גולן הייטס אויף ארץ ישראל אין ציריק, אין סיריע האט אויך געשאסן אזא מיסל וואס האט געהארגעט אסאך מענטשן, דרייסיג פין די זענען געווען די טאפ טאפ חברה פין ארץ ישראל וואס זיי העלפן ארויס פאר די חברה וואס זיי ווילן איבערנעמען סיריע און זיי העלפן אויך ארויס פאר סאוד אראביע און איך הער זענען געהארגעט געווארן אין סאוד אראביע כאטש איך קיין יוד טאר דאך דארט נישט אריינגיין אבער זעהט אויס אז ווען מען דארף זיי האבן מעג מען יא ווייסט דאך די גאנצע זאכן היינט איז דאך אזוי געבויעט עניוועי די וועלט האלט פארן אויפפלאצן רבותי דאונט טעיק איט לייט. די וועלט האלט ביים אונטערגיין יעצט. ווען איך האב ענק געבעטן, שפילטס ענק נישט מיטן אייבערשטן, האט עטס געמאכט חוזק, יעצט וועט דער אייבערשטער מאכן חוזק פון ענק, איטס א ריטורן, וויאזוי מען פירט זיך, השם צילך, וויאזוי דו פירסט זיך צום אייבערשטן פירט ער זיך צוריק צו דיר. קודם האב איך ענק שוין געזאגט אז אלעס איז באלאוני, יעדער לעבט פון די מדינה, יעצט די פלג הירושלמי אין ירושלים האט אויך באקומען א, די סעמינאר האט באקומען א גרענט פון די גאווערמענט, כ'האב ענק שוין געזאגט, אלעס איז די גאווערמענט און קיינער זאל ענק. איינרעדן אז נישט שוין דער פלג הירושלמי האט איבערגעקערט די שטאט, למעשה קען ער נישט פירן א מוסד אן א געלט פון די גאווערמענט. יעצט כ'האב ענק געזאגט אפאר וואכן צוריק, אפשר צוויי וואכן צוריק, אז ס'איז געווען איינער וואס ער איז א טעקסי דרייווער, ער דרייווט די קינדער אין סקול, און ער האט ער האט געטאטשט א קינד, למעשה האט מען אים געגעבן זעקס און זעכציק חדשים, ווער ס'קען רעכענען ווייסט אז דאס איז פינף און א האלב יאר גייט ער גיין אין דזשעיל, פלאס ער דארף נאך באצאלן פארן מיידל צוואנציג טויזענט שקל פאר די עלטערן פון דעם מיידל, און איך וויל ענק זאגן וויאזוי דאס איז צוגעגאנגען כדי זאל מען זיך אויסלערנען, די מיידל איז געווען א קליין מיידל איז זי געפארן מיט אים מיט די באס, און ער האט איר אלץ אנגעהויבן צו געבן א סעלפאון און זי זאל קענען קאלן און טאמער איינער זעט וועם מען דרוקט אריין ווער ס'קומט אריין זאל זי וויסן וויאזוי אויסצומעקן, ער האט איר גוט. אויסגעלערנט, און ער האט איר אויך געזאגט אז איך בין אזוי ווי דיין טאטע, איך וועל דיר אלעס געבן, צוזאמגערעדט אלע שטותים, בקיצור די מאמע שרייט אז ער האט געמאכט אומגליקליך דאס קינד, דאס קינד וויל נאך יענעם, כאפט נישט וואס ער האט געטון מיט איר, און אזוי ווי ער גייט גיין אין דזשעיל וועט מען מנתק זיין דעם קשר עניוועי. אבער דאס איז וואס זיי טוען, זיי רעדן איין פאר די קינדער זאכן, און ער האט אנגעזאגט אז טאמער דיין מאמע וועט עפעס געוואויר ווערן זאלסטו זאגן ניין, אונז גיי מיר נאר אזוי ווייל ער געבט מיר חיזוק, ער זאגט מיר גוטע זאכן, ער געבט מיר עזרה און טיפול, דאס מיינט הילף און טיפולים, און דאס דארפט עטס אויסלערנען אלע ענקערע קינדער, ווען איינער זאגט דיר וואטעווער הי איז גיווינג יו, דאנט. דאונט לעט יור דאוטער געט קעריד עוועי אר יור סאן, ביקאוז עט די ענד אוו די דעי אונז ווייס מיר וואס ער וויל, ער וויל איר אומגליקליך מאכן און נאכדעם וועט ער איר צוריקווארפן צו די מאמען. סאו דאס איז נאך א חזר. יעצט איז דא א נאך א חזיר פון בני ברק, ער איז זיבעצן יאר אלט און ער האט מיט אכזריות גערעיפט א קליין קינד וואס ער האט זי געקענט דורכן רשת פון חברות, ס'איז דא אזא רשת פון חבר'טעס וואס דארטן קומט יעדער ארויף. יעצט ביידע האבן געזאגט זיי האבן זיך געקענט פון דעם רשת חברתית און זיי האבן אפגעשמועסט מ'וועט זיך טרעפן מארגן, נאכדעם ווען מ'האט זיך געטראפן דארט ווי מ'האט זיך געדארפט טרעפן האט ער איר אנגעכאפט מיט אכזריות און ער האט מיט איר געטון וואס ער האט נאר נישט געטארט און זי האט שוין נישט געהאט קיין שום מין כח אבער מיט די גרעסטע כוחות האט זי נאך געקענט עסקעיפן און זי האט געשריגן פאר די משטרה זאל העלפן, פאליס זענען אנגעקומען דארט און מ'האט אים איינגעשפארט אין דזשעיל. און היינט וועט מען אים ברענגען צום בית משפט. דעם מוצאי שבת, וואס דאס איז מוצאי שבת פרשת חוקת, באטאנט אין שיעור בקיצור אז ו' חוקת, פרייטאג חוקת, איז געווען גרויסע צרות פאר אידן, מען האט פארברענט צוואנציג וואגאנען מיט ספרים, מען דארף פארשטיין אז דעמאלטס איז נישט געווען אזויפיל געדרוקטע ספרים, סאו צוואנציג וואגאנען ספרים האט געמיינט א הוין רב, זייער אסאך ספרים. און ס'דא אויכעט זאת חוקת התורה שטייט אין תרגום דא גזירת אורייתא דאס איז געווען נעבעך א גזירה אויף די הייליגע תורה נעבעך. עניוועי, כ'האב געוואלט אביסל רעדן וועגן דעם טראגעדישע זאך וואס איז געשעהן דא וואס טוט מיר וויי די הארץ. ס'דא איינער וואס הייסט מענדעלע האגער. ער האט געוואלט הרג'נען דעם אייגענעם ברודער. ער איז געקומען אמאל אויף די שווייץ רעדן צום טאטן צום ישועות משה האט מענדעלע געשריגן האק אים אויפן רוקן ער האט דארט געהאט אן אפערעישן. א רשע א רוצח און ער איז א קראנקער זכר אויך, ער איז א קראנקער זכר, און דער משוגענער האט חסידים, יעצט די חסידים האבן זיך גענומען צו טעראריזירן ווייל מען האט געשריבן אין צייטונג זיין נאמען מענדל, הרב מנחם מענדל, איך האלט אז מען דארף בכלל שרייבן כסדר, ווייל טאמער שרייבט מען נישט ווייסט מען נישט פון וועם עס איז, למשל זיי שיקן פון סאטמאר, שרייבן נישט ארויס, ווען איך קען נישט סאטמארע פאליטיק ווייס איך דאך נישט פון וועלכע סאטמארע רב מען רעדט.

סאך געלט די אלע ציגיינער, עניוועי, דאס איז די שיינקייט פון תורה, איז למעשה איז אזוי, איז געגאנגען די חברה און זיי האבן מחדש געווען די לבנה, אזוי דערציילט מען די מעשה, און עפעס איינער האט אראפגעשריגן מענדעלע, האט אים גערופן ביי נאמען, זיי זענען משוגע געווארן, זיי זענען אריינגעקומען, זיי האבן געמאכט א פאגראם אין גאנצן בילדינג, אזוי ווי די נאציס, זיי האבן געמאכט א פאגראם, זיי האבן צובראכן טישן און בענק, זיי האבן געזאגט אויף א ספר תורה מען דארף עס ארויסווארפן ווייל דאס איז א באנדע שקצים. ס'איז געווען ממש אזא חילול השם, ס'איז דא א סלייד פון דעם, ס'איז אנבעליוועבל. איצט דער גביר דער ראזענבערג וואס האט געגעבן דעם בילדינג, כ'מיין געגעבן די אינטיריער פון דעם זאל, איז זייער צו צושרויפט פון דעם, ווי קומט עץ אריין צו טוהן אין א פרעמדן פראפערטי, כ'וויל ענק זאגן, אזוי האט אנגעהויבן סאקמער קאקמער אויך. ביז איין שיינעם טאג ווען איך האב געזעהן אז זיי זענען אונטערגעקויפט אונטער די פאליס און אלעס, מען קען גארנישט טוהן, האב איך זיך מיישב געווען, איך גיי צו די עף בי איי און איך שריי אז אלעס וואס מען טוט פאר מיר דאס איז העיט קריים, און די עף בי איי האט עס געקויפט, און איך האב באקומען א דירעקט קאנעקשאן צו די עף בי איי, איך גיי נישט דורך די ניינטי פריסינקט מיט די סיקסטי סיקס פריסינקט, נאו וועי, דאס האט זיך געסטאפט. יעצט, סאטמאר האט דאס געטוהן ווייל זיי האבן געהאט שלעכטע מנהיגים, זיי האבן געהאט א רשע ליפא פרידמאן, ער האט אויך געמיינט אז סאטמאר רב מוז אלעס האבן, ער האט נישט געכאפט אז סאטמאר רב וועט אלעס האבן און ער איז א איד אן א קינדער, ווען ער וועט שטארבן עט בלייבן סאטמאר אויסגעשפילט, און אויף צו נעמען דעם סיגעטער, ווייס איך נישט וואס מען האט דא אויפגעטוהן, מען דארף נעמען א בית דין, אזוי ווי אגודת ישראל האט די אנדערע גרויסע ארגענעזעישענס וואס זיי העט מען פרעגן וואס מען זאל טוהן, און נישט אזוי ווי יעצט אהרן האט זיינע שלעפערס, זלמן לייב האט זיינע שלעפערס, יעדער שלעפט דעם וואגן וויאזוי אים איז זיין אינטערעסן איז גוט, און אזוי פארט די גאנצע זאך אינדערערד. איז למעשה מענדעלע כאפט נישט, עס איז היינט נישט דא מער די זאך, מען קען נישט גיין מיט כח. איך וויל דיך פרעגן מענדעלע, איך וויל דיך פרעגן סתם א סטופיד קוועסטשען, ווען דו גייסט אמאל ביינאכט מיט צוויי גבאים אין די גאס און עס קומט איינער מיט א געהעריגן טו ביי פאר און שיסט דיר אריין אין קאפ אריין, קענסטו עפעס טון צו דעם? די גבאים גייען דיר העלפן? זאלסט דיך אויסלערנען, אויב מען גייט מיט טעראר, וועט מען מיט דיר צוריק גיין מיט טעראר. היינט האט מען נישט קיין מורא פאר קיינעם, וויזשניץ פיזשניץ, דו האסט נישט קיין קאנעקשן אין ערגעץ, עס איז נישט די אלטע צייטן פון ליפא פרידמאן מיט סאקמער. היינט האט סאטמאר אויך נישט קיין קאנעקשאנס. עניוועי, למעשה איז עס געווען א רשעות וואס זיי האבן געטון, גייסט יענעם צוברעכן פראפערטי, מזיק זיין, און חוץ פון דעם, די זאכן איז דאך שוין געשטארבן מיט דרייסיג פערציג יאר צוריק, דאס איז שוין נישט דא היינט, היינט איז יעדער בארעכטיגט צו זאגן זיין מיינונג, קיצור זיי האבן געמאכט א חורבן, זיי האבן אויפגעוועקט בחורים, זיי האבן געזאגט דער בילדינג ברענט, זיי האבן געטון כל דבר אסור, שוין, יעצט, אונז קען מיר אביסל דעם באבובער רב, כ'קען אים אביסל, ער איז א גאר אן איידלער מענטש, ער האט. איך בין זיכער אז ער וועט זיי נישט גיין איינזעצן פאר דעם, און איך הער זאגן אז ס'איז דא ווער זיי ווילן שוין באצאלן, מ'האט שוין געשיקט די בחורים זאלן גיין נאך געלט מ'זאל באצאלן דעם היזק, און איך האף ס'וועט זיך נישט צושפילן ווייטער, ווייל ס'איז נישט דא מיט וועם זיך צו צושלאגן, ווען דער באבובער רב זאל מיך אויסהערן, אדער איינער וואס הערט אויס מיין האטליין זאל זאגן פארן באבובער רב, מענדעלע איז נישט דא מיט וועם זיך צו שלאגן, ער איז א פוסטער עם הארץ א שטריק א חזר, ער האט נישט געלערנט אלס בחור, זיין טאטע האט אים געשיקט אויף סקווער מ'זאל נישט זען דעם חורבן, דארט האט ער ארומגעפעצלט, מיט די אלע חברה, און ער איז א פארווייטאגט יונגל ווייל ער האט אלץ געפילט ער גייט נישט באקומען גארנישט, סרול'ל כאטש געווען א גוט הארץ ער האט געטון גוטס פאר מענטשן, און דער טאטע האט אים געזאגט איך וויל נישט זאלסט זיין רבי אין ארץ ישראל נאר אין חוץ לארץ, זאגט ער אז אויסער וויזשניץ הייסט חוץ לארץ, ס'אן עזות פנים א לאו לייף געווען, די צווייטע רעבעצן האט אמאל געשריגן אויף אים אז טאמער דו וועסט נאכאמאל אזוי רעדן צו דיין טאטן וועל איך דיך ארויסווארפן פון דא.

איז איך וויל מיך אונטערנעמען צו גיין נאך געלט בלי נדר אבער מען זאל נישט גיין אין קאורט נישט מחלל זיין מער שם שמים ווייל מיט מענדעלע איז זיך נישט דא ווי צו קריגן ער איז א טויטע קאץ א משוגענער אן עם הארץ א ליידיגייער און א ער האט ליב ער ער אבי מלך ער וויל זיין א קעניג ער האלט די אינגעלייט כ'מיין ווען איך זעה א רבי שרייט אזוי ווי ער האט אמאל געשריגן מען זעהט דא א ווידיאו ווי ער שרייט העי איך בין איך ער שרייט אים אן דו שטערסט מיר ווען איך זעה אזא אויפפירונג. וואק איך גראד אוועק פון אזא משוגענע. אבער איך וויל יעצט מסביר זיין פארן עולם דאס וואס איך האלט אין איין לערנען. דאס וואס סאטמאר מיט אלע חסידות'ער האבן געבויעט מיט בלוט און געשלאגן און געהארגעט, דאס האט געמאכט א בכיה פאר די נעקסטיגע דורות. מ'מוז דאס אפשטעלן. און מ'מוז דעם מענדעלע'ן מוז מען לייגן אויפן פלאץ. ער קען נישט ארומגיין טעראריזירן מענטשן. וואס האט ער געמיינט אז ער קען טון? ווער איז ער? וואס איז ער? מען האט אים נישט אויפגענומען רבי אינגאנצן, זיין טאטע האט געזאגט אין חוץ לארץ קענסטו זיין וויזשניצער רבי, ס'האט אים קיינער נישט אויפגענומען, און ס'איז דא אזאלכע חברה וואס האבן זיך געפילט באקוועם צו מאכן אביסל צרות, האט מען אים אויפגענומען, איז ער געווארן רבי, א משוגענער צעווילדעוועטע בריה, און אז דאס האט געקענט געשען אז מען האט געקענט אומברענגען א פרעמדן חסידות באבוב האט מען קיינעם נישט געטשעפעט קיינמאל.

צו צו צו זאגן וואס ער האט צו זאגן, האט דער רבי געגעבן א שריי אויף יאסל'ן, כ'האב נאך איין גוטן ידיד דא, און אים וועסטו מיר אויך צונעמען? דער סאטמאר רב האט געהאלטן אז באבובער רב איז אים א ידיד. אויף רבי שלוימעלע יעצט דער היינטיגער האט זיך נאך טאקע מיט קיינעם נישט געטשעפעט. ס'איז געקומען די צוויי שוואגערס אונגער מיט רובין און זיי האבן זיך איינגערעדט אז זיי דארפן זיצן אויפן באבובער רב'ס פלאץ, און ממילא האבן זיי אנגעארבעט א מלחמה על לא דבר, אבער ס'איז זיי ברוך השם נישט געלונגען, די שול איז געבליבן, און דאס פלאץ איז געבליבן ביים היינטיגן רב, ס'איז א מינע משוגעים געווארן, א נייע וועלט, עניוועי, ער איז נאך געגאנגען אונטערשרייבן אויף מיר, איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך, א איד וואס ער קען מיך נישט, ער ווייסט נישט, קודם האט ער אונטערגעשריבן. און עטס זעטס, דאס איז דער חורבן דא יעצט מיט די מיליטער אויכעט, יעדער האט אונטערגעשריבן און געפארן א פראטעסט מיט טויזענטער מענטשן, ס'פארט ס'קומט, ס'איז גארנישט, איין משוגענער יצחק שטערן האט אנגעדרייט די שטאט, די רבנים אין ארץ ישראל שרייען אז זיי האבן נישט קיין פראבלעם מיטן מצב, מען נעמט נישט קיין בחורים אין מיליטער בעל כרחך. און זיי זאגן מען נעמט יא. נו, דארף מען דאך וויסן הצדק עם מי, ווער ס'זאגט אמת און ווער ס'זאגט ליגן. נאר דאס איז געווען סאטמאר אלע יארן. זיי האבן געקענט ארויפלייגן אויף איינעם א נאסן ליילעך און זיי האבן נאך צוגעלייגט אז ער האט שיקסעס דא און שיקסעס דארט און און נאך אינדערהיים איז ער נאך געווען אזוי און אזוי און מיט דעם האט מען געשלאגן מענטשן. דער רבי האט געהאט א ווייטן בליק, ער האט געגעבן טו טאוזענט קוואדערס. און שוין, און דאס איז געווען א, אלעס איז געווען עקסעפטעד, אנפארטשענעטלי. אבער למעשה, צו גיין זיך שלאגן מיט באבוב, ווי קומט עטס דארט אריין, וויזשניץ, ווער, וואס, ווען, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט, איך וויל ענק לאזן הערן נאר איין זאך ווי דער משוגענער מענדעלע שרייט, הערט אויס. וואס דו קענסט איינזעצן דארט איז איצט א אנלאדונג טעפער צו שטעמפלען פאר פאפירן. הייבט נישט זיך רעדסן אויף. יעצט אונז האלט מיר אלע אז מענדעלע האלט אדער אינמיטן אדער נאך א נערוון בראך און ער דארף זיך אביסל אנהייבן מסדר צו זיין. ווען נישט וועט ער נאך פארלירן אלע חסידים. ס'איז ממש א שרעק וואס דא גייט פאר. די שענסטע משפחות לאזן אים איבער. עניוועי, איך וויל. בעטן קודם כל באבוב זאלן גארנישט צוריק טוהן, דו האסט דא צו טוהן מיט מאראמארישע פערד, טאמער האסטו אמאל געהערט וואס אונטערלאנד מיטן אויבערלאנד האבן זיך נישט פארטראגן ווייל די מאראמארישע פערד האט קיינער נישט ליב געהאט, דאס איז וויזשניץ פיזשניץ. און צווייטענס וויל איך אז מענדעלע'ס חברה זאלן מסביר זיין פאר מענדעלע'ן אזוי ווי ער איז א פאבליק פיגור דארף ער נעמען אביסל פראוזעק. ס'זאל אים בארואיגן. אמאל האט מען געגעבן וואליום, אבער פאר אים וועט עס שוין נישט העלפן, ער איז א בן אחר בת א קראנקער, ער דארף נעמען גוטע פראוזעק, און מען זאל אים זען צו קאנטראלירן, ווייל ווען נישט גייט ער ענק אלע אראפפירן. אזוי האט זיך אנגעהויבן די קולט פון לעזער בערלאנד, ביז ער האט געוואוינט מיט אשת איש, ער וועט נאך וואוינען מיט ענקערע ווייבער און מיט ענקערע טעכטער אויכעט. פארוואס בעט ער א פיקטשער? ווען א בחור טוט א שידוך וויאזוי די כלה זעט אויס, ער וויל מיטהאלטן מיט איר. ער איז א געמיינע בריאה וואס איז נישט דא זיין גלייכן. און מען דארף אים אפשטעלן יעצט פאר ס'וועט זיין שפעט און ער וועט טוהן וואס לעיזער בערלאנד האט געטוהן און אזוי האט קאטשאץ געטוהן, קאנטראל דעם עולם. ס'איז א חוצפה און אן עזות אז מען האט געטוהן אזא מין זאך, מ'איז אריין צו יענעם אין פראפערטי און געדעמעדזשט די פראפערטי. און יעצט וואס מיינט דער בהמה? דער בהמה מיינט אז מ'קען אים נישט צוריקטוהן די אלע זאכן? היינט האט מען שוין נישט מורא פאר קיינעם. עספעשעלי ווען עטס האטס אנגעהויבן אז ס'איז זייער איידל אז באבוב זאל נישט צוריק טוהן, אבער ווער האט מורא היינט פאר אים ווייל עטס קומטס צוואנציג מיטאמאל? מ'קען דינגען די מאפיא אז ס'קומען פופציג מיטאמאל. נישט דאס וואס איך זאג מ'זאל עס טוהן, איך זאג דיך מ'זאל נישט צוריק טוהן, נאר איך זאג פאר מענדעלע בהמה, דו זאלסט פארן פארן פארן און איינמאל וועסטו דיך טרעפן דו האסט אריין געפארן אין א וואנט אריין און דו וועסט זיין פיניש פאר לייף. און אויסער דעם מדינת ישראל פיקט אויף אזאלכע רבנים ווי דיר, זיי האבן נישט קיין מורא. מ'האלט אין איין איינזעצן די חברה פאר סעקשועל אביוז, דו ביסט ראוי פאר סעקשועל אביוז? דו ביסט מענטל אביוז, פיזיקל און מענטל אביוז, עמאושענעל אביוז, רעיפ, דיין טאטע האט דיר געזאגט זאלסט זיין אין חוץ לארץ דארט באלאנגסטו, דא וועסטו נישט מצליח זיין, דיין טאטע איז געווען אן ערליכער איד, געליטן פון א קראנקע פרוי א גאנץ לעבן, און דו ביסט דער זון פון דער קראנקער פרוי. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך. איך זעה די גאנצע וועלט נעמט זיך אן פאר באבוב, איך האב אזא הנאה, wow! ס'איז דא חברה וואס זיי גייען יעצט דרוקן די גאנצע מעשה און עס פארשפרייטן איבער די גאנצע וועלט אויף אלע אינטערנעטס, איבעראל! ס'ארא מין חוצפה דאס, מען מאכט א א שווארץ שבת ביי יענעם, קריסטל נאכט? נעה מענדעלע, דו וועסט נאך אזוי אפאר יאר אנהאלטן, עסטו דיך אליינס ארויסשטופן פון מענטשליכקייט, נישט פון קיין רעבעריי, פון מענטשליכקייט. ס'ארא מין געשלעגעכץ איז דאס, ווער ביסטו בכלל? ווער מיינסטו אז דו ביסט שטארק? איינער טרעפט דיך אין א טונקעלע עלי און באקסט דיר אן דעם קאפ בלייבסטו אן גארנישט, נאכאמאל, נישט איך זאג מ'זאל עס טון, נאר דו ביסט גארנישט מיט נישט, דעטס אלל יו אר, א פיס אוו נאטינג, האסט אנגעברענגט די אינגע יארן, דיין טאטע האט פון דיר געליטן צרות, שפעטער האט ער דיך גענומען פאר רב, און נאכדעם האסטו אים אויך אנגעטון צרות, האסט געשריגן אויף אים ווי א משוגענער, און יעצט האט ער געקריגן וואס וויזשניץ איז, דאס איז שוין דער אהבת ישראל, שטעל דיר פאר וויאזוי עס איז נישט מיט אהבת ישראל, עניוועי. כ'וויל נישט אריינגיין יעצט ווייטער מיט די זאכן, נאר איך האב א גרויס הנאה אבי די וועלט נעמט זיך אן. באבוב, העדס אפ טו יו, גארנישט צוריק טון. איך געדענק ווען סאקמער קאקמער האט אמאל באפאלן קלויזנבורגער שול, דעמאלטס, אה, ס'איז געווען עפעס א צייט ווען זענען צעווילדעט געווען, דעמאלטס מיט בעלז, האבן זיי באפאלן קלויזנבורג אויך, וואס האט קלויזנבורג געטון? גארנישט. איז געגאנגען די מנהל דארטן דער אשכול פון קלויזנבורג און ער. די גאנצע חורבן פון בית מדרש האט ער געלאזט און האט אויפגעשריבן לעילי נשמת רבינו יואל בן חנניה יום טוב. ס'האט געדוירט א האלבן טאג, לייביש קאלט אפ דארטן דעם פרעזידענט און ער זאגט אים, רבי איד, פאררעכטס היינט אלעס, נעמטס אראפ דעם טאוול און אונז באצאלן מיר אלעס. איך האלט אז מ'דארף אויך אזוי טון, איך דארף, איך האלט מ'דארף מאכן א גרויסן טאוול לעילי נשמת רבי ישראל'טשע אהבת ישראל.

זעהט אויס מענדל האט זייער א אנהעפי מערידזש אלזא אזא משוגענער אינדערהיים אויך הער איך. עניוועי. מיט דעם האמיר גענדיגט די פרשה פון באבוב. באבוב פליז דאונט ריטאליעט. איר האט אסאך קרעדיט אזוי. יעצט האב איך געוואלט רעדן פון נאך א זאך. כ'האב ענק געזאגט די גאנצע צייט וואסערא בלאפער סאקמער קאקמער איז געווען אלע יאהרן. פארקויפט פארן רעבן ליגיונות. איינער א שוחט האט מיר פארציילט אז אמאל אינדערפרי ווען מ'האט געוואלט אנדרייען דעם רעבן, דעם דברי יואל, האט מען אים פארקויפט אז אַכט הונדערט און פֿופֿציק מיגן זענען אריינגעפארן פון ארץ ישראל און באמבאדירט מצרים, און דער רבי האט זיך גערעגט, זיי ווייסן נישט וואו די וועלט האלט, כ'וויל אייך זאגן ס'איז נישטא קיין אַכט הונדערט און פֿופֿציק מיגן איבער די גאנצע וועלט, האט דער מענטש געקענט אנציען און אנדרייען ווייל ס'האט אויסגעפעלט, זעט אויס מ'האט געוואלט מאכן עפעס א פראטעסט, די זעלבע איז היינט אלעס, די רב גייט נישט אראפ, ער פרעגט זיך נישט נאך. איך בין דא אראפגעקומען, כ'האב מיך נאכגעפרעגט, מען זאגט ס'איז שקר, מען נעמט נישט קיינעם, כ'האב נאך געזאגט פאר פסח פאר ענק, און דא מאכט מען א בהלה, נאר אמאל האט קיינער זיך נישט געטרויעט צו זאגן ס'איז נישט אמת, מען וואלט גראד אריינגערופן צום רבי און די רבי וואלט געזאגט, דעברעצינער רב פאסט אייך צו מיט אזעלכע שקצים צו טוהן, דארט איז געווען דעמאלטס אמאל א ועד הכשרות, האט מען זיך דערשראקן, בקיצור איך האב ענק געזאגט קלאר, כ'האב די גאנצע צייט געקאלט רבי אהרן'ס מענטשן, לאזטס אים נישט אריין אין דעם טינופת ווייל ער וועט נישט גוט פארן, און. ער האט געזעהן ער האט טאקע נישט גוט געפארן, ווען ער גייט ווען אריין דערין וואלט ער געהאט א פנים ווי זלמן לייב ווי זאליקא, יעצט איז געווען א גרויסע אסיפה יעצט אין מאנסי און דער גראבער דער חיים פלאר דרעטליגער איז אויך דארט געווען און וואכטפויגל וואס ער האט געגעבן אן עליה פאר א פעדעפייל אין זיין בעסמעדרעש אונז זעמער געגאנגען מוחה זיין מיט יארן צוריק די די מינע חברה זענען געקומען דארט צו די אסיפה און מען האט אנגעהויבן און רבי אהרן האט זיי געשטעלט אויפן פלאץ רבי אהרן העדס אפ טו יו. רבי אהרן האט זיי געשטעלט אויפן פלאץ ס'איז ליגנט, מען נעמט נישט געצווינגען, מען מוז זיך טאקע גיין שטעלן, דאס איז נישט קיין פראבלעם, אבער געצווינגענערהייט נעמט מען נישט קיינעם, ס'איז שקר ס'איז ליגנט די גאנצע מעשה, ס'איז אבי אנצודרייען עפעס א פראטעסט, יעצט הער איך אז זיי האבן געזען זיי זענען אויסגעשפילט, דער עולם גיבט נישט קיין געלט, האט מען שוין געמאכט יעצט חילול שבת אין ירושלים, צוויי הונדערט און פֿערציק סטארס זענען אפן אום שבת, ס'איז אמת זענען אפן, אבער. נישט מיט דעם וואס דאס מעגליך זיין אין מאה שערים גייען זיי צושפארן, סאו הערטס אויף מיט די באלאוניס רבותי אמעריקאנער אידן סעיוו יור מאני יו מייט ניד איט וואן דעי ווייל סאיז א מוראדיגע אינפלעישן איבער די גאנצע וועלט, גלייבטס נישט די אלע שקצים, דעי דאונט מין יור גוט, זאלן זיך טרעפן גוטע פרנסות און זאלן גיין ארבעטן, אבער דאס איז נישט גענוג, זיי לעבן דאך אויף א וועידזש, זיי ווילן מאכן מיליאנען אין די זייט. רב אהרן, האסט געטון א גוטן דזשאב, נאובאדי וואלט בעליווט וואסערא סוקסעס דו האסט געהאט, דא רעדט יעדער איינער פון אייך אייער גרויסקייט אז איר זענט נישט געגאנגען מיט דעי הולטייעווניק חברה, איר האט גוט געטון, און חוץ פון דעם דארפסטו רעכענען דו קענסט נישט פארשעמען רבנים, ווען דו גייסט זאגן מדינת ישראל ימח שמו וזכרו זיי כאפן בחורים אינעם דרעפט, האסטו געטון א זאך וואס יענער איז עניוועי אן אפיקורס און א מחלל שבת, צו דו מעגסט צו נישט ווייס איך נישט, אבער בקיצור, ס'איז אנדערש. מ'איז געגאנגען מען האט אראפגעריסן הילל דער מילך קעסטל רב האט אראפגעריסן רבנים און אנדערע האבן אראפגעריסן רבנים וואס א רעכט האט עטץ דאס צו טוהן דארפסט אפאר טאלער איז דא עפעס א נייע פשטו רבי פשטו ידיכם בגדוד גייט שלאגטס ענק ס'איז אנבעליוועבל אה דאס האבן זיי יעצט געטוהן געזעהן פשטו ידיכם בגדוד אהא עניוועי רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן סטארט ליווינג ע נארמעל לייף.

מיט זייער צידקות, און ער איז היה הוה ויהיה, דער הייליגער באשעפער האט מיר צוגעהאלפן, עטץ האטס ענק נישט געשלאגן מיט מיר, איך בין נאר געווען דער פיקטישעס פראנט מען, עטץ האטס ענק געשלאגן מיטן אייבערשטן, איך האב נאר געהאט מיינע נסיונות איך זאל נישט אויפגעבן, מען האט מיך געשאסן, מען האט מיר געשאסן בליטש אין די אויגן, דער פיש כאפער דארטן, שניצלער, און מען האט מיך געסטראשעט, און יעדע קאר האט געמאכט ווי זיי פארן מיך איבער, באט דעטס עבאוט עז פאר עז איט ווענט, עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב אויך געוואלט זאגן, כ'האב גערעדט דא וועגן די וואס וויזשניץ האט איינגעבראכן אין באבוב, כ'וויל זאגן דעם אמת, זיי האבן זיך צוזאמגעזעצט וויזשניץ און באבוב, און זיי גייען, וויזשניץ גייט באצאלן דעם דעמעדזש פאר באבוב, פראבירן זאלן זיי נישט, קומען אריין די פאליס, יעצט איך וויל ענק זאגן, נישט פאר באבוב פעלט געלט, און נישט פאר וויזשניץ פעלט געלט. און נאכדעם האסט יענעם געמזיק'ט און האסט אים באצאלט, סאו האסטו דאך אים גארנישט געגעבן, כ'מיין בעסיקלי ס'איז דאך די זעלבע, וועגן דעם איז דא ווען מ'טוישט געלט פון הקדש דארף זיין וחמישיתו יוסף עליו, אבער כ'וויל ענק זאגן דא איז נישט א ענין פון געלט, דא איז אן ענין אז די וויזשניצער זענען חיות רעות פראים, און ס'איז א שאנדע אז מ'כאוועט אויף אזא דור, קומט א משוגענער פרא אדם ווי מענדעלע און ער כאוועט אויף אזא דור. ס'איז אנבעליוועבל, וואס האט ער געמיינט? וואס איז ער? ווער איז ער? דער עלטערע זון מענדל'ס ברודער האט זיך נישט פארטראגן מיטן טאטן מיט ר' משה'לען, ממילא ער האט זיך נישט פארטראגן מיט ר' משה'לען, האט מען אים גערודפ'ט, איז געקומען מענדעלע האט אנגעהויבן צו שטויסן ווי א שור שנגח, אבער דאס איז נישט קיין דאס איז נישט קיין וועג, כ'וויל אבער זאגן איין זאך וואס איך בין זייער נתפעל פון באבוב און איך גיב זיי אסאך קרעדיט, קודם אז זיי האבן נישט צוריק געשלאגן, ס'דאך א מורא'דיגע זאך, ס'איז אזא שיינקייט, אזא איידלקייט, ס'ווייזט אז מ'האט זיי געגעבן א גוטן חינוך. אבער אויסער דעם איז דא נאך א זאך, דער ראש ישיבה הרב העלער האט צוזאמגענומען די בחורים, ער הייסט ר' מיכאל העלער, צוזאמגענומען די בחורים צווייע פארטאגס מוצאי שבת, און ער האט געטון צוויי זאכן, קודם האט ער בארואיגט אלע בחורים, ווייל ס'דא בחורים וואס זענען געשלאפן, און מ'האט זיי אויפגעוועקט. מען האט זיי געזאגט ס'ברענט דער בילדינג זענען ארויס מיט פחי נפש, איז קודם האט ער זיי בארואיגט, און די צווייטע זאך האט ער געטוהן איז אז ער האט זיי געזאגט קינדערלעך טייערע אונז האמער נישט קיין שום מין רעכט צוריק צו שלאגן ווייל נישט אזוי האמער אונז מקובל פון אונזערע רעבעס, און במילא בעט איך אז קיינער זאל גארנישט צוריק טון, און דאס איז אזא שיינע זאך פון דעם ראש ישיבה אז ס'איז ממש א נחת אז ס'איז נאך דא חסידות'ער וואס פירן זיך אויף נארמאל, אנבעליוועבל, כ'האב אסאך קרעדיט פאר דעם ראש ישיבה און פאר באבוב און פארן רב, פארן באבוב'ער רב הרב הצדיק ר' בנציון, ער פירט עס מורא'דיג גוט. ברוך השם אז ס'איז אזוי אויסגעקומען, ווייל די בחורים האבן געדארפט האבן, זיי זענען געווען טראמעטייזד, זיי האבן געדארפט האבן מען זאל זיי אביסל געבן חיזוק, כ'האב הנאה, דעטס די רייט וועי טו דו איט, מען זאגט אויף ענגליש איט טעיקס טו טו קווארעל, איינער קען זיך נישט שלאגן מיט זיך אליינס, און ווער איז ארויס דער משוגענער מיט די חיה? מענדעלע מיט זיינע חסידים, מיט זיינע בהמות, און ווער איז ארויס דער דזשענטלמאן? באבוב. איך בין זיכער אז ר' שלוימעלע געטס א קיק אוט אוו דיס אויף יענע וועלט, ווייל ער האט צוגעשטעלט אזא איידל חסידות, ער האט צוגעשטעלט אז מען זאל נישט שלאגן, איים שור, ס'מאכט אים א גרויסן נחת רוח אויף יענע וועלט. כ'האב געוואלט נאך אביסל רעדן וועגן דעם מענדל מיט דעם אה, ר' מוישעלע'ס מענדל, מען טאר נישט זאגן זיין נאמען, איך וועל יא זאגן זיין נאמען, עטס ווילטס קומט שלאגטס מיך, איך בין גרייט מיט ענק זיך צו שלאגן, דר'ערדליגערס וואס זיי זענען, אה, מען כאפט אן יענעם מ'שלאגט אים אן. עניוועי, דער גראבער אנגעפרעסענער משוגענער נערוועזער נערוון קראנקער לאה'טשע'ס זוהן פארט יעצט אויף די שווייץ זיך אפרוען, ער האט זייער שווער געארבעט א גאנצען ווינטער און פסח און יעצט גייט ער זיך אפרוען אין די שווייץ, ער דארף זיכער האבען זיך אביסל אפצורוען די נערוון, ער טויט משוגע. יעצט האט ער ארומגעשיקט די בחורים זאלען גיין צאמנעמען געלט אין פרייע פלעצער ביינאכט, א פרוי עפענט די טיר, זי איז האלב נאקעט, און דא דארף מען האבן געלט אז מענדעלע זאל קענען פארן מיט זיין ווייב אַכט וואכן חופש. יעצט, איך האב ענק שוין אסאך מאל געזאגט אז ויאמינו בשם האט אונז די רמב"ם געזאגט ס'איז דא דרײַצן אני מאמין'ס, די רמב"ן זאגט נאך אן אני מאמין שכל מקרינו כולם ניסים אין בהם טבע, וויל ענק זאגן די זעלבע דארף מען האבן צו ויאמינו בשם און צו במשה עבדו אויכעט, מען דארף וויסן וואס צו גלייבן, ווען צו גלייבן, וויאזוי צו גלייבן. יעצט הערט אויס א מעשה. מיט אפאר יאר צוריק איז ארויסגעקומען א בריוו פון דעם שייגעץ, ער איז נאך געווען א רב דעמאלטס, האט ער אויסגעקאפעט דעם ברודער, שטייט אזוי דע מה שתשיב אם ישאלך אדם אל תגמגם, מבית הרב הקדוש הגאון הצדיק יא, הגאון הצדיק רב אב בית דין וריש מתיבתא שליטא. איך וואלט געזאגט מ'קען צולייגן נאך אפאר סדרות אויכעט, קדושים, אמור, בהר, בחוקותי, במדבר, נשא, בהעלותך, שלח, קרח, חוקת, א שיינע טייטל, הרב, הקדוש, הגאון, הצדיק, רב, אב, בית דין, התבקשנו להעביר לידי אנשי שלומינו היקרים ובני החבורות את הנקודה שלהלן, ער וויל געבן דא אכט נקודות. קודם כל בחור, או אברך. שהוא חסיד וויזשניץ ומדבר ושומע את ישראל האגער, חוטא באמונת צדיקים, העהעהעהה, יעדער וואס הערט ישראל האגער רעדן איז ער חוטא מיט אמונת צדיקים, נאמבער טו, כל הדברים שאמר כבוד קדושת האדמור שליטא כשזרק את ישראל האגער מוויזשניץ עדיין בתוקפו, העהעהעהה, אלעס וואס האט דער רבי האט דעמאלטס געזאגט, ער האט געזאגט ישראל איז געווען א שלעכט יונגל, ער האט געהאט אזעלכע מיחושלעך, ס'איז געווען נעבעך די קראנקע מאמע זיינע האט אים משוגע געמאכט, העי לייטשו פייטשו, עניוועי. דאס אלעס איז קבוע וקיים, אזוי ווי דער חרם, איך האלט די רבנים דארפן יעצט ריאינסטעיטן נאכאמאל דעם חרם, אז אלעס וואס זיי האבן געשריבן מיט ניין יאר צוריק איז קבוע וקיים, שרייב מיר נאר פאר וועם ס'איז קבוע און פאר וועם ס'איז קיים. עניוועי, שרייבט ער אזוי, אז אלעס איז געבליבן בתוקפו ומה שנראה שהוא חוזר בו, זה ניצול חלישותו של רבינו שליטא, מ'האט אויסגענוצט די שוואכקייט, דאס איז זיין טענה. געצל בערגער האט געהאט א ירושה און מענדל און שאול האבן זיך געקריגט און מענדל געטענה'ט אז די טאטע איז געווען סינייל די לעצטע פאר יאר, זאגט שאול ס'איז נישט אמת ער איז קיינמאל נישט געווען נארמאל, שוין דאס איז וואס דא גייט פאר, די רבי איז געווען שוואך האט מען אויסגענוצט דאס געלעגנהייט. נאמבער דריי, זה שאנשי דלא מעלי החזירו את ישראל האגער, דאס וואס מען האט צוריק געברענגט ישראל האגער, זה נגד רצונו המפורש של רבינו שליטא וזה עצת היצר וזה שרוב הציבור נכשלים בזה, אינו טענה אז רוב עולם האלט דאך מיט מיט ישראל'ן, דאס איז נישט קיין טענה, שכן רוב היהודים הם חילונים אז אולי צריך לפרוק עול, אז רוב אידן זענען חילונים אפשר דארף מען טאקע פורק עול זיין, נאמבער פאר, אמונת צדיקים פירוש ביטול מוחלט לצדיק. אמונת צדיקים מיינט מען איז בטל פארן צדיק, יעצט דורך דעם האבן אלע צדיקים געמאכט משכב זכר, מען איז געווארן בטל פאר זיי, זיך ארויף געלייגט אויף יענעם, ס'איז געווען אמאל ביי רב ישראל'טשען איז געווען שלום דער זערעטשאווער. רב שלום פראכניקער, ער האט זיך געגעבן א ווארף ארויף אויף רב ישראל'טשען אינמיטן טיש, עפעס ער האט אים געזאגט עפעס א בקשה, האט אים רב ישראל'טשען געזאגט, איר ווייסט איר זענט שלום על ישראל. שלום האט זיך ארויפגעלייגט אויף ישראל די זעלבע אויך, די אלע זיי ווערן בטל במציאות ממילא ווערן זיי נעבעך נישט קיין זכור'ניקעס, יעצט וגם אם רבינו שליט א צדיק הדור או הרב הגאון הקדוש הגאון הצדיק ר' אבא בעלז מספטי שליט א יורה לאכול ביום כיפור צריך לאכול בלי היסוס רחמנא לצלן, דעם זאג איך ענק, מען דארף וויסן מען ווערט כופרים די גאנצע. דרך הבעל שם איז היינט אין א מצב וואס ס'מאכט מער כפירה און מער זנות ווי פיל אנדערע אלע דרכים, פארוואס? ווייל די זנות מאכט עס מ'מוז פארן צו אלע קברי צדיקים, און ס'מאכט מער כפירה, הערט וואס מ'שרייבט דא, מ'שרייבט אז די רבי האט הייסן עסן יום כיפור און מען מחויב צו עסן יום כיפור, איר הערט זאכן, מ'דארף זאגן דעם רעבן דו שייגעץ דו און פארטיג, די רבי האט אמאל געזאגט אז סאטמאר רב אז אין וויזשניץ אויב מ'וועט זען אז די רבי עסט. יום כיפור, און ער וועט עסן חזיר, מען זאגט דער חזיר דער איל של יצחק, און דער אייבערשטער האט עס געברענגט פון הימל, ממילא מעג מען. אבער ביי אונז אין סאטמאר זאגט מען דו שייגעץ, דו רשע, דו ביסט א א און טוסט עבירות בפרהסיא, און מען טאר נישט מיט דיר האבן צוטון. שוין, דאס איז וויזשניץ געווארן, שטעלט זיך פאר, שרייבט ער ווייטער אזוי, כתוב במאור ושמש. מאור ושמש שרייבט שעשרה אנשים שאומרים על אדם שהוא קדוש מיד נהפך לקדוש ואין לזה הסבר, זה כמו אדם שמקדיש פרה נהפך הפרה לקודש, יא אבער מען פרעגט נישט די פרה וואס צו טון, מען עסט עס אויף, לכן כל פעם שמצטיינים את שמו של הרב הקדוש הגאון הצדיק ר' אב ד בעז ב ר' מספדי שליט א, לומר דארף ער זאגן הייליגער! הייליגער רבי, וכן לרבינו שליט א וכן לבנו הרב הגאון רבי חיים מאיר שליט א, האט שוין אריינגעריקט דעם זון אויך אין די שטיסל, נעבעך לערנען האט ער נישט געקענט האט ער מיט זיי נישט געלערנט האט ער זיך אריינגעריקט אין די שטיסל, יעצט שרייבט ער דא אין סעיף זעקס כל אברך ובחור שיש בליבו ספיקות, ווער ס'האט חלילה ספיקות או שאלות יפנה מיד לראש החברה ויקבל הסבר על פי ספרי חסידות. יעצט איר זעהט וואס ספרי חסידות האט אנגעמאכט, די גרעסטע כפירה, און אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל האט געזאגט אז דער דרך הבעל שם איז אראפגעקומען ס'איז נשתכח דרך הבעל שם, און האב געפרעגט וויאזוי רעדט א איד אזוי, זענען זיי געוויזן פון ר' אהרן סטראשעלער שרייבט ער אז דער דרך איז אראפגעקומען אויף הונדערט יאר נאך דעם דרך, עט עס נישט אויפגעהערט ווערן, עס זעהט אויס אז נאך דעם דרך איז אריינגעגאנגען די, אזוי ווי ס'איז געווען אמאל גרויס די קדושה, אזוי געווארן די קליפות. פונקט אזוי שטארק צו אריין צו ציען צו כפירה און צו זנות רחמנא לצלן. איצט דאס זאג איך נישט אליינס דאס האט אונזער הייליגער רבי געזאגט. עניוועי, ולא ילין בלילה עם שאלה זאל חלילה נישט שלאפן א נאכט מיט א שאלה ווייל ער קען חלילה ווערן פארכאפט, מורא'דיג. יעצט זאגט ער דא ווייטער נאמבער זיבן ענין הניקיון לכבודו של הרב הצדיק דא נאוואזשין שליטא הוא תיקון הנפש, נאכדעם איז נאמבער אכט, אחרי השתתפות בבאטע של הרב הקדוש הגאון הצדיק ר' אבא בערזען שליטא, יוצאים כקטן שנולד דומה בלא חטא, דאס טייטש נאך אזא באטע איז דער אייבערשטער מוחל אלע עבירות, ס'איז שאלה איז אזוי, אין די טונקל האט מען דאך געפירט די באטע, ווען איינער כאפט אן יענעם ביי די ערווה אינמיטן די באטע און ער קומט צו צו השחתה איז אויך דער אייבערשטער מוחל גראד ווען ער גייט ארויס. געהערט. אנבעליוועבל! כמו בגד שיצא במכונת כביסה, אזוי ווי א בגד וואס איז ארויסגעקומען פון א מכונת כביסה, פון א וואשינג מאשין, יעצט למעשה דארף מען נאך אריינלייגן דרייער, אדער אויפהענגען אויף א שטריק. אה, ער איז דאך נאס. דו פארשטייסט, מ'האט זיך דאך געשפילט אין די באטע, ס'איז דאך געווען טונקל, האט מען זיך דאך געשפילט איינער מיטן צווייטן. יעצט איז דא ווידיאו ווי די מוזלעמס האבן זיך דאך צו צולאזט, כ'מיין זענען דאך משוגע צום טויט. זיי מיינען יעדער מוז אננעמען זייער גלויבונג. זייער גלויבן איז אלט בערך פֿערצן הונדערט יאר, ווייל מוחמד האט געלעבט קנאפע פֿערצן הונדערט יאר צוריק, למספרם איז פֿײַף הונדערט און סעווענטי איז ער געבוירן, און ר'האט געפייגערט סיקס הונדערט און טוירטי טו, דאס איז אלץ למספרם, היינט האלט מען אין די צוויי טויזענטער יארגאנג. דער רמב ם אין סוף הלכות מלכים ער רופט אים אן א מחמד, זאגט ער אויף אים אז ער איז א מטורף, ער געווען א משוגענער, ער געהאט אידן האבן פאר אים געשריבן, ער זאגט נישט די רמב ם, דאס ווייסט מען אין היסטערי, אידן האבן פאר אים געשריבן די גאנצע זאך, און למעשה דער קוראן, און למעשה האבן זיי אנגעהויבן איינצונעמען גאנצעטע שטעט מיט לענדער. עניוועי, איז דא אין טרעין. ווי עפעס א מוסלעם האט אנגעהויבן צו שרייען אויף א קריסט זאכן און ער האט זיך נישט געפאלגט ער האט אים אנגעמאקלט די ביינער יענער איז ארויס בלוטיג wow דאס איז חברה זיי גייען נאר ארום מיט מעסערס אבער נארמאל שטארק זענען זיי נישט. דער צו וועם ער האט זיך אנגעטשעפעט אינעם טרעין העפענס טו העוו בין א געוועזענע מארין און ער האט געמאקלט אין אים און ער האט אים גוט גוט צו צומאקלט און צו צורצח'נט. דאס גייט ווערן פון גאנץ אמעריקע און פון די גאנצע וועלט, קיינער גייט זיך נישט לאזן, נאובאדי איז אינטערעסטעד, און דער אמת איז, פאר מדינת ישראל צו האלטן דעם עולם אין די ראם איז אויכעט א שווערע זאך, נעמט א קינד און מען הארגעט אים, ער איז דארטן ווי מען זאגט אין פאליס אין יוניפארעם, און מען הארגעט אים, נאכדעם נעמט מען זיי ביז מען טרעפט זיי, און מען צוברעכט זייער הויז, ביג דיעל, מען געבט זיי גראד נייע הייזער, יעדער וואס גייט זיצן אין דזשעיל קריגט געלט כל זמן ער איז אין דזשעיל, דאס איז א דזשאוק די גאנצע זאך. בסוף גייט זיין איין טאג די ישראלים זענען דאך אויכעט אן עם קשי עורף, זיי וועלן זיך נעמען צוריק שטעכן אראבער רעכטס און לינקס, אז זיי וועלן אויכעט פילן אנסעקיור און אנסעיף. און דאס איז די אנפאנג פון די דריטע וועלט מלחמה, עס האט זיך שוין אנגעהויבן, די אלע פאליטישאנס, די גרויסע מענטשן זאגן אז עס האט זיך שוין אנגעהויבן, ס'דארף זיך שוין יעצט אנהייבן, מ'זאל אריינגיין אין סטעידזש, אין פעיז נאמבער טו. יעצט ס'איז דא נאך א זאך האב ענק שוין געזאגט מ'שיקט קינדער אין חדר ס'דא דא איינער וואלטער אונז האבן אים צוגעשפארט ווייל ער האט געטון וואס מ'דארף נישט ער האט מורא געהאט אט האט ער געקלערט ער שפארט צו מ'האט אים געגעבן א דיל אוי די משמרת הפופיק האט אים געגעבן דעם דיל איך האב נישט געהאלטען מ'זאל אים געבן דעם דיל אבער ער האס אבי זיי האבן צוגעהאלפן אויב מ'האט אים אפגעשפארט און ער קאלט מיך אפ אפאר וואכן צוריק וואס הייסט איך האב מוצא שם רע געווען אויף אים און ווי איך האב גענומען א רעכט ער רוקט זיך ארויס ווילסט נאכאמאל איבערגיין די גאנצע זאך ווילסט איך זאל ברענגען די טשיילד אביוז האט ער אראפגעלייגט דעם טעלעפאן. חברה משוגעים לויפן מיר נאך, איך האב מיט דעם גארנישט, ענק האט גערודפ'ט צוויי פרויען וואס האבן געהאט קאמפלעינטס. עניוועי, איז דא די יעצט אויכעט אזא קינדערגארטן, איז דא די צוויי קליינע קינדער, איינס. בקיצור, אין די פנימייה אין די דארמעטארי האט מען זיי געטאטשט. און מען האט זיי געטאטשט אין טווענטי פארטין וואס דאס איז דריי יאר צוריק האט מען זיי געטאטשט ווען מען איז געפארן ערגעץ אויף חופש אין ראש השנה און דארטן איז געווארן אז ס'איז געווען א דארמעטארי און ס'האט זיך אפגעטון דארטן כל דבר אסור ס'איז צו לאנג איך זאל אפליינען די גאנצע זאך נאר מען האט געטאטשט צוויי מיידלעך. זייער ביטער, ביטער וואס ביטער קען זיין, מען האט זי געשטופט אין אחור, מען האט אריין געשטופט די פינגערס אין אלע אירע לעכער, און מען האט איר צוגענומען די בתולים מיט דעם, וואסערע א תאווה יענע די פרוי וואס זי איז געווען דארטן די הויז קוקערין וואסערע א תאווה זי האט אין דעם וויל איך אויך נישט וויסן. די חזר'טע, די לייפער, חיה לייפער, זי האט אויך געטון די זעלבע מיט אידישע טעכטער. וועל, איט לוקס לייק אונז האבן נאכנישט אלעס דורכגעטון, די אלע חזערייען פונקטליך וויאזוי, יו נאו, וואט קיינד אוו פילינג דאס איז אפצוהרג'ענען א מיידעלע פאר נאו גוד ריזען. עניוועי, איז ס'דא מעשה סדום האט מען מיט איר געמאכט, מ'האט איר געשטופט אין תחת, נעבעך, אינוס, מ'האט זי מאנס געווען לעבירה, מ'האט זי געמאכט בעילה אסורה, ס'איז אנבעליוועבל וואס מ'האט מיט איר געטון, כ'מיין מ'האט געמיינט זי איז א גרויס קינד מ'קען מיט איר טון וואס מ'וויל, און מ'האט געמאכט סתם מעשה מגונה, דאס מיינט אורעל סעקס, ס'איז אנבעליוועבל. בקיצור, מ'האט גענומען די פרוי וואס זי פירט די שולע און מ'האט איר איינגעזעצט, און יעצט קומט ארויס דא אזאלעכע ביטערע זאכן. פוי, ס'איז אפילו א גרויל צו ליינען עס, פע. יעצט האב איך געוואלט מען זאל נאכאמאל הערן, כ'האב שוין גערעדט אפאר מאל, אז דער יואלי ראט, הרב יואלי ראט וואלט געווען א געלונגענער מענטש, ווען ער האט נישט דעם משוגעת אז מען מוז פארן צו ר' נחמן און מען מוז מיטנעמען קליינע קינדער אויכעט, דאס הרג'עט אים אוועק. יעצט, ער האט אויכעט א טענה, ס'איז דא מלמדים וואס מען האט זיי אויפגעגעבן ווייל זיי פארן אויף אומאן, און ער האלט אז דאס איז נישט פעיר, און איך וויל ענק זאגן, עז מאטש עז איי רעספעקט הים, איך רעספעקט דעם מהרש, ס'איז הונדערט פראצענט, פעיר אז א מלמד וואס ער פארט אויף אומאן זאל מען אים פייערן אן די ספאט. נאמבער וואן, ס'איז זייער א פשוטע זאך, אז ער פארט אוועק דארף ער צוגרייטן, ס'איז נישט ער ער גיבט א כאפ זיך און ער פארט, דאס דארף מען צוגרייטן וואכן מיט אלעם, און דאס צוגרייטן נעמט אוועק די צייט פונעם מלמד פון חדר, אפילו ער איז יא דארט און דער קאפ איז אים נישט דארט. די צווייטענס איז ער גייט אריינברענגען א נייע גלויבונג אין כלל ישראל אז אן ר' נחמן קען מען נישט זיין קיין איד מען קען נישט ארויסגיין פון גיהנום נאר מיט דעם קען מען תשובה טון דאס איז אלעס זאכן וואס מען האט פאבריצירט משך די יארן פאר ר' נחמן איז געווען אידן און נאך ר' נחמן ווער ס'איז נישט מקושר צו ר' נחמן איז אויך דא אידן ברוך השם איז נישט קיין שום פראבלעם. יעצט אז דער מלמד איז למשל א מלמד אין סאטמאר צו אין פאפא און ער זאגט ער גייט פארן אויף אומאן דאס קינד הייבט עס אן צו זעהן איז עס זייער א שלעכטע פילינג דו האסט דא פאפא רב דו האסט דא סאטמאר רב וואס דארפסטו לויפן דארט אויף אומאן דארט ווי מען קען דיך נישט וואטשן און איך זעה ווי ר' יואל ראטה פארשטייט אינגאנצן נישט וואס דער עוולה איז פארוואס מען זאל אזא מלמד אפזאגן. הונדערט פראצענט אז מען דארף אים אפזאגן, מען דארף אים אפזאגן ווייל ס'פארשוואכט אפ די גאנצע חסידות אויכעט, למשל אין בעלז ס'איז געווען צען בעלז אינגעלייט זענען געפארן האט זיי בעלזער רב אלע ארויסגעווארפן, פארוואס? זאגט ער איך האב גארנישט קעגן אומאן, איך האב דאס, איך האב א חסידות, איך האלט אויס א תלמוד תורה און א מיידל סקול און איך געב ענק פון אלעם גוטן וואס עטץ דארפטס, כ'מיין אפילו סעקס איז אויך דא וויפיל מען דארף דארט, אין אומאן איז עס אויך דא, איז למעשה וואס האסטו יעצט אוועקצולויפן אויף ראש השנה, וואט קיינד אוו מיקסד מעסעדזש באקומט די קינד? און איך וויל עטץ זאלטס עס אויסהערן, איך וויל יעדער זאל הערן וואס ער זאגט. קען נעמען דיין גאנצע חסידות און עס צובלאזן אויף א זייפן בלאז. יעדע פלאץ האט זיך מענטשן וואס מורא'דיגע מורא'דיגע הימל געשריי, אה א מלמד רופט מיך אן יעצט מ'האט אים גענומען דאנערשטאג און עוד כו'. מ'זאגט אים אז דו שרייבסט נישט אונטער אז דו פארסט נישט אויף אומאן די יאר ווארפט מען דיך ארויס.

פארלירסט דיין דזשאב, זאג דאס הייסט ביז אהין איז אלעס מסודר, דיין מוסד איז מסודר, אלעס שטימט, פשוט ער פארט אוועק אויף ראש השנה פאר צוויי טעג, נישט עפעס מלמדים וואס זיי קענען פארסאמען די קינדער מיט ברסלב, ס'איז דאך א כיתה א' מלמד, כיתה ב' מלמד, וואס מ'קען מאכן ברסלב'ע קינדער כיתה ב', אַז ער זאָגט מיר ס'איז אַ כּיתה-ט'-מלמד, שטילערהײט װעט ער שױן ציִען די קינדער אױף אומאַן. אה, אָקעי, כ'פֿאַרשטײ. האָסט אַ קאָמפּאַני, ביסט דיך נישט מחיִבֿ אױף דײַנע חסידים. נאָר אַ רגע, קינדערגאַרטן, קינדער? װאָרנסט אים אָן, ער דאַרף אונטערשרײַבן, דו גײסט אים מקפּח זײַן פּרנסה, װײַל ער האָט געטראָפֿן אַ רבי, װאָס דער רבי איז אים מחיה און מחזק? אה!

און ער איז א טויש קאלער. אז דו פארסט אויף אומאן זוך א נייע דזשאב. זוך א נייע פ. וואס גייט דא פאר מיין טייערע בעל הבית? איך זאג דיר איך פאר אוועק אויף יום טוב און איך האב נישט געטראכט פון אומאן זאגט ער זייער שיין פארסט אוועק מיט ווייב און קינדער זאלסט הנאה האבן אה מחיה. איך זאג דיר איך פאר אויף איך טאר נישט איך טאר נישט פארן צו מיין רעבע? יעדער מעג פארן צו זיין רעבע יעדער קען טון וואס ער וויל. אבער ער, ער פארט אויף אומאן, גיי איך מקפח זיין די פרנסה, וואס כ'האב דיר עפעס געטון? וואס? ס'האט נישט קיין פשט? האט ער אים געפרעגט, זאגט ער אים ס'נישט דא אזא זאך, כ'מיין דו פארסט אוועק מיט דיין ווייב און קינדער, אן אף קענסטו פארן, פארט אויף אומאן ווארפט ער זיך ארויס, קומט ער מיר פרעגן וואס ער זאל טון, האב איך אים געזאגט, זאג פאר דיין בעל הבית איך בין נישט געקומען פרעגן צו איך קען פארן אויף אומאן, איך בין געקומען זאגן, אויב דער בעל הבית פארשטייט אז דער בעל הבית דארף מיך אוועק שיקן, זאלסטו טון ווי דו טוסט. ס'איז אן אנדערע מעשה, מ'זעט א מענטש קומט מיט א שטארקייט, כ'וועל נישט קומען פרעגן, ביסט נישט מיין בעל הבית אויף מיין לעבן, ביסט מיין בעל הבית דא אז איך ארבעט פאר דיר די פאר שעה, ביסט נאך נישט מיין בעל הבית אויף מיין לעבן. יעצט זעט עטץ די צווייטע מעשה וואס ער פארציילט פון א ארבייטער, דעיס איז ער הונדערט פראצענט גערעכט. יענער איז א מבוגר, ער איז א גראון אפ און ער וויל פארן אויף אומאן, איז ער הונדערט פראצענט בארעכטיגט צו זאגן דעם באלעבאס אז ער האלט דארט פארן, אבער א מלמד טאר נישט, ווייל אויף א מלמד קוקט ארויף די קלאס, און נישט נאר די קלאס, נאר אלע קלאסן, און די גאנצע תלמוד תורה. און טאמער איז ער גאר א גוטער מלמד, מאכט נאך ארגער דעם מצב, ווייל מען קוקט נאך אסאך מער אויף אים ארויף, ווייל ער האט דאך שמו הטוב הולך לפניו, ער איז א גוטער מלמד. ער קוקט ארויף וואס איז ער געפארן אויף אומאן דא איך וויל זעהן אין גאנץ הלכות ראש השנה אדער אין הלכות אלול וואו ס'שטייט אז מ'דארף זיצן אין אומאן ראש השנה איך וויל זעהן וואו ס'שטייט ס'איז א נייע רעלידזשען געווארן און איך האלט איר זענט הונדערט פראצענט גערעכט אין די סעקשועל פיעלד הייסט א מלמד א ריטשועל מענטש ריטשועל מיינט מ'קוקט אויף אים ארויף ממילא קען מען יענעם נישט זאגן א זאך ווייל יענער האלט אז דאס איז כתוב וחתום ביי סיני. כ'וועל דיר דערציילן א משל וואס איך מיין. אין מיליטער איז אויך דא מען גייט זינדיגן ארום ארום דער זינדיגט מיט יענעם דער מיט יענעם. טאמער אבער א רענק פון איין מדריגה זינדיגט מיט א רענק פון א צווייטע מדריגה איז ווארפט מען דעם פון די העכערע מדריגה גראד ארויס. ווייל ער האט מורא פאר דעם ווייל ער איז אין א קלענערע מדריגה, אזוי איז אויך דער מלמד מ'האט פאר אים מורא, און איך וויל ענק זאגן סתם אזוי, דער יונגערמאן וואס ער גייט פארן ער גייט איבערלאזן א דזשאב וועגן אומן וויל איך דיר זאגן ס'איז אויך נישט פון די מצות עשה הכתובה בתורה, ס'איז דארט דא גענוג זנות, און ווער ווייסט צו ער פארט נישט וועגן דעם, איך האלט אז א ווייב דארף אים אפשטעלן. דא ענדיגט זיך דער ערשטער חלק פון שיעור פון פרשת בלק, און יעצט זייטס מוחל גייטס צום צווייטן חלק.